א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויגש, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, גאנץ א לאנגן שיעור, אבער כ'מוז צולייגן אביסל זאכן וואס דאס איז עמורדזשענסי. קודם האב איך געוואלט זאגן אז אונז האבן נישט קיין סעיף קאמיוניטי, נישט נאר אינעם עספעקט פון טשיילד מאלעסטעישן, מ'האבן אין גארנישט קיין סעיף קאמיוניטי. איך וויל ענק פרעגן א שאלה. מ'האט געכאפט אז די ארוינישע מיידל סקול, זריסטלערס בילדינג, האט געהאט ווייעלעישענס, יעצט איז דא וואס זיי זאגן אז די זאלוינים האבן געמסר'ט צו דא וואס זיי זאגן אז נישט, דאס איז שוין נישט וויכטיג צו ס'איז געווען א מסירה צו נישט איז נישט וויכטיג ווייל דאס הייסט נישט קיין מסירה ווייל דו ביסט מציל אידישע קינדער'ס לעבן, כ'האב געוואלט וויסן אונז זעמיר טאקע אזאלכע אראבישע פערד אז אונז האמיר נישט קיין געפיל פאר אידישע קליינע קינדערלעך, אונז זעמיר געגאנגען מ'האמיר גענוצט א בילדינג, וואס דער בילדינג האט נישט קיין סעיפטי קאוד, ס'האט נישט קיין עקסטינגווישערס, און ס'האט נישט אנדערע זאכן וואס ס'דארף האבן, ס'האט נישט קיין עקסטערע סטעירקעיס, בקיצור ס'האט גארנישט, ס'הייסט אונז האמער דזשעפערדייזט אידישע טעכטער'ס לעבן, ס'הייסט האמער א פארטיי וואס הייסט סאטמער, ס'נאך די ארוינישע פארטיי. ס'איז דאך אנבעליוועבל דאס רשעות וואס איז געווארן אין כלל ישראל איז אנבעליוועבל. ס'איז נישט צום גלייבן. ס'איז נישט צום גלייבן. מ'האט געקענט דזשעפערדייזן אזויפיל סעיפטי פון קינדער און אונז זאל מען נאך טראסטן די מחנכים? נעווער מיינד. אקעי, טשיילד סעקשועל אביוז האט שוין אנגעהאלטן זעכציג יאהר, וואס האבן נישט געוואלט מקבל זיין פון נחום ראזענבערג א נייע תורה אז מ'טאר עס נישט טוהן. שוין, מ'מעג עס יא טוהן. נאו פראבלעם. אזוי האלט עטץ. איך האלט נישט אזוי. אבער אזאנס זאל מען טון? דאס איז דאך א רשעות שאין כמוהו, דאס איז דאך אידישע קינדער, וואס האבן דאך טאטע און מאמע געהאט די אידישע קינדער, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך האב ענק שוין געווארנט זייער אסאך מאל אז ס'איז דא די רייז רויז ריז, און איך האב ענק געבעטן אז מ'זאל נישט אריינלאזן אין קיין מקווה'ס און אין קיין שיל. יעצט האט מען מיך אנגעקאלט פון לאנדאן פון בעלז אז ער איז יא געגאנגען אין בעלזער מקווה אין לאנדאן, און ער האָט אָנגערירט אַ ייִנגל, ער האָט אָנגערירט אַ ייִנגל, און דער עולם האָט אָנגעהויבן צו שרײַען, װאַו! בהמות װאָס איר זענט, װען עטס לאָזט אים נישט אַרײַן, דאַרפֿט עטס זיך נישט שרײַען! דעם קינד װעמען ער האָט אָנגערירט, כ'װײס נישט װאָס ער האָט מיט אים געטאָן, אָבער װאָטעװער הי דיד, יענעם האָט ער שױן דערהרגעט! סאו כ'וויל פארשטיין, בעלז עס זענטס טאקע אינגאנצן בהמות פארוואס ווייל נחום ראזענבערג זאגט עס? ווייל אפאר רבנים שקצים האבן אינטערגעשריבן? ווייל ענקער דיין דא פון ווילימסבורג מאיר מאיר זאגט אז מ'דארף מיך הרג'נען שבת שחל ביי יום כיפור? דאס יאר האב איך גראדע געציטערט אז ס'געווען שבת שחל ביי יום כיפור. אבער איך פארשטיי בכלל נישט, איי דאנט אנדערסטענד דעס, זעמער אונז טאקע אזוי צוצעדרייט? כ'האב דאך ענק געווארנט אז מ'טאר אים נישט אריינלאזן, נישט אין א מקווה נישט אין א שול. סאו, עטס האט מיר יא זייער שטארק אפגעטון יעצט, wow בעלז, מיין שטעטעלע בעלז, אוי האט עטס מיר אפגעטון, עטס האטס געוויזן אז מ'האט יא אריינגעלאזט רויז רייז ריז, און נאכדעם האט ער ענק ווידער געהארגעט און מטמא געווען אפאר קינדער, ווער ווייסט וויפיל נאך. יעצט, איך האב געבעטן אז מ'זאל נישט לאזן קינדער גיין נאך געלט, אזוי האב איך געבעטן, יעצט. עס שטייט אין שולחן ערוך אז נהגו הנערים אז מען גייט יא נאך געלט, סאו נחום ראזענבערג קריגט זיך מיטן שולחן ערוך? חס ושלום. עס קען זיין ווייל ס'שטייט אין שולחן ערוך אז מען איז זיך נוהג אז מען צינדט בפתח הבית אינדרויסן. כ'האב ענק געזאגט מיין הארץ גייט אויס אין ארץ ישראל וויאזוי זיי צינדן לעכט מיט אזא פלעסטיק אזא קאווער ממש אין די גאס ברשות הרבים אוי כ'פלעג דאס אזוי ליב האבן כ'האב געלערנט דארט אין ישיבה כ'בין געפארן פאר א יאר צו פאר צוויי יאר בין איך געפארן דווקא אויף חנוכה ווייל כ'האב עס געוואלט נאכאמאל מיטלעבן, ס'איז מורא'דיג. איז במילא מ'צינדט בפתח הבית אינדרויסן, מעגן די קינדער גיין נאך געלט? העט דאך נישט מטמא זיין א קינד אינמיטן די גאס, בפרט נאך ווען די מנורה ברענט זעהט מען דאך. האהאהא. אבער טאמער אזוי ווי היינט מ'רופט אריין אין הויז טאר מען נישט, איך האב דאס מסביר געווען אז מ'זאל נישט לאזן די קינדער גיין נאך געלט, יעדער טאטע זאל געבן די פאר טאלער פון זיין טאש און פארטיג. יעצט הערט אויס וואס דא איז געשען, א מורא'דיגע זאך. ס'איז דא א איד וואס ער וואוינט אין אנטווערפן, דער איד איז א נואף ידוע, ער פלעגט זיך דרייען אין פראנט פון די בערזע מיט די שיקסעס, אפילו זיין ווייב האט עס געוואוסט און זיין מאמע האט עס געוואוסט, נאר ער האט געזאגט זיין ווייב, אז דו העסט מיך איבערלאזן וועל איך דיר געבן א קוגל אין קאפ, זי איז פון ארץ ישראל האט ער איר געברענגט דאכט זיך מיר פון קרית מלאכי, און זי ציטערט פאר אים אימת מוות. בקיצור איז דער נואף הייסט אהרן פרידמאן. איז האט ער גענומען, ס'איז געקומען פיר בחורים נאך געלט, און זענען געקומען פון בעלזע ישיבה אין אנטווערפן, ווידער בעלז, מיין שטעטעלע בעלז, עטס שלאגט ענק מיט נחום ראזענבערג, הא, נחום ראזענבערג לאכט פון ענק, עטס זענטס בהמות אז עטס לאזטס די פירער ברידערס פארדרייען א קאפ דארטן לעבן דעם רב, איינער. איז העלפט ארויס דעם רב, דער רב האט פאר אים גרויס דרך ארץ, ס'האט מיר געזאגט איינער וואס איז זיך געגאנגען געזעגענען מיטן רב, אז ער האלט אין איין רעדן אזוי שיין צו דעם פירער, ער מיינט אז טאמער נישט ער, וועט ער נישט האבן ווער ס'זאל אים מטפל זיין זיך מיטן, אבער ס'איז נישט וויכטיג, און די אנדערע צוויי זענען באקאנטע חזירים, אהרן פירער פון אגריפס, און דער אנדערער דארטן פון בני ברק, דאס איז. און עטס לאזטס עס צו? פיין, יו פיל קאמפארטעבל? סאו דו איי. ווייל איך האב נאר נישט געפילן קאמפטעבל אז מ'האט נישט געלאזט רעדן דערפון. איינמאל אז מ'לאזט רעדן און עטס ווילטס נישט פאלגן, איטס זשאסט טו בעד. כ'מיין אז מ'זאגט איינעם דו דארפסט לייגן תפילין צו דארפסט האלטן שבת און ער זאגט איך פייף דיר אן, דעטס טו בעד. דעטס היז לאס, דאס איז בעלזער לאס, ווייל די נואפים גייען מאכן אנדערע אויך זאלן זיין נואפים. איי בעט יו דאלערס טו דאונעטס אז אהרן ראזער רייז ריז איז א וויקטעם פון יענקל פירער אין בני ברק. ווייל. ווען ער האט געהאט זיינע צרות האט ער געקאלט אים מען זאל זעהן און מען זאל, ער האט אים צוגעשטעלט אים גערופן אויף ארץ ישראל, מסתמא איז ער געווען דער וואס האט אים מכשיל געווען אויכעט אבער איטס אירעלעווענט ער איז שוין פינישט פאר לייף דער רייז רוז ריז עניוועי און ער האט שוין מכשיל געווען ווער ווייסט וויפיל קינדער סאו בקיצור איז דא געשעהן א מוראדיגע זאך אז די בעלזע בחורים זענען געגאנגען אין אנטווערפן א האלבע שעה נאכן הדלקת נר חנוכה צאמצונעמען געלט יעדע כיתה האט געוויסע פלעצער ווי מען גייט אין די געגנט אין יענע געגנט איז אנגעקומען בערך זיבענע ביינאכט צו די טיר פון דעם נואף אהרן פרידמאן זיי האבן געבעטן פון דעם געלט גראדע דער וואס האט מיר דאס אלעס איבערגעגעבן האט געזאגט אז איך זאל עס נישט זאגן נאר מיט א רמז ווייל אהרן פרידמאן איז א מאפיאנער אויכעט סא בקיצור זאל ער קומען דא שיסן זאל ער קומען. ער זאל נאר נישט מיטנעמען בליטש אזוי ווי דער פישמאן, דער פישערמאן, דער שניצלער. עניוועי, איך זאג ארויס זיין נאמען הייסט אהרן פרידמאן. קיצור זענען געקומען די פיר בחורים און זיי האבן געבעטן א נדבה. ער האט זיי אריינגענומען און כ'הער ער האט צוגעשפארט די טיר פון אינעווענדיג אויכעט און ער האט זיי געהאלטן ביז איינסע ביינאכט. פון זיבענע ביז איינסע. די עלטערן האבן דאך געוואוסט זיי גייען נאך געלט. ער האט זיי נישט ערלויבט ארויסצוגיין פון הויז כמעט פינף שעה. די ישיבה איז געוואויר געווארן דערפון ווייל די ישיבה קטנה האט זיך פארציילט וואס ס'איז געווען, ווילן זיי יעצט מברר זיין פונקטליך וואס ס'איז געווען, לאמיר גיין צו שטאט, בעלז אין אנטווערפען, ווילטס א גוטן בורר? איך בין א מורא'דיגער בורר, יא, איך בין בעסער פון באב"ד דעם טארטיקובער מיט מיין קאזין אברהם ברוך ראזענבערג, איך'ל ענק מברר זיין צו ער האט אריינגעשטופט די ערוה כמכחול בשפופרת, צו זיי זענען מחויב כרת, צו ער האט נאר נישט ממש כמכחול בשפופרת, בהמות וואס איר זענט, די טראמא אליינס פון האלטן קין בחורים אזוי לאנג, דאס איז דאך געפערליך, און וואס ער האט דארט אפגעטון ווייסט מען נישט, אבער ס'איז נישט אינטערעסאנט, ווען ער כאפט נאר אן די ערוה פון די בחורים, די זענען דאך זיסע בחורים וואס זענען שלא טעם טעם חטא, די זיצן דאך און לערנען און זיי דאווענען, זענען דאך מקושר צו בית בעלז, כבוד בית בעלז! סאו אז עטס ווילטס איך'ל ענק מברר זיין צו האט אריינגעשטופט כמכחול בשפופרת בהמות וואס איר זענט. בקיצור די בחורים הער איך זענען אין שאק און זיי טענה'ן ער האט אונז נישט געלאזט ארויסגיין יעצט דער אהרן פרידמאן שרייט איך האב מיט זיי גארנישט גערעדט כ'האב נאר גערעדט וועגן בעלז בעלז מיין שטעטעלע בעלז די גאנצע שטאט איז אין שאק און דאס וויל איך ענק זאגן. רבותי, עטס האטס נישט קיין פראבלעם מיט נחום ראזנבערג און מיט זיין האטליין און מיט זיינע חרמות, עטס האטס א פראבלעם מיט די חזירים, און ווילאנג עטס וועטס נישט פאלגן, קען איך ענק זאגן איין זאך, טו בעד, דעטס אלל. כ'האב דאך ענק געזאגט מ'טאר נישט לאזן בחורים גיין, נאר זיי האבן זיך מסתמא אויסגעקלערט אז מיט פיר מעג מען יא גיין. ס'איז געווען דריי בחורים וואס זענען געפארן מיט ברוך מרדכי'ן א היטש, איינער איז געזעסן פארנט, צוויי אין די בעק. און אין פאבליק האט ער געטאטשט, ער האט אים מיט די הענט געריקט אין די בעק און ער האט געזאגט ער זוכט דארטן עפעס א דיסק, און ער האט אנגעהויבן צו טאטשן יענעם, און אין די פראנט האט ער געטאטשט, און די צוויי חברה זענען געגאנגען פון די בעק, ווען ס'איז געווארן א רויט לייט זענען ארויסגעלאפן, דער פון די פראנט האט נישט געקענט ווייל ער איז געווען צוגעבינדן. איר האט א טעות, איר קענט שיקן זיבן בחורים און צען בחורים, די דין איז ביי איסור ייחוד אז איין מאן טאר זיך נישט מייחד זיין מיט אפאר פרויען, פארוואס? ווייל ער קען מפתה זיין אפאר פרויען אויכעט. און דאס איז ענקער פראבלעם, עטס מיינטס אז ס'גייט פיר בחורים איז שוין אנדערש, קודם ער קען מפתה זיין און נאכדעם ער קען מענה זיין, ער שפארט צו די טיר און ער טוט כל דבר אסור, דער בחור ווערט אין אזא שאק אז ער שעמט זיך אפילו צו רעדן און ער פילט נאך אז ער איז דער שולד, סאו בעלז, קיפ אפ יור דואינג, סאו פאר יור דואינג פענאמענאל, יו דאנט איווען נאו האו גוד יור דואינג. דאס איז די זעלבע רציחה ווי סאטמאר עפענט א בילדינג איליגעל אז קינדער זאלן געהארגעט ווערן. און נאכדעם פאלן ווען סווערט ווען א פייער און ספאלן ווען צען מיידלעך א קרבן וואלט מען געזאגט אה מטאר נישט גיין מסר'ן און מוועט ארויסווארפן די קינדער וואט א שעים אין וואס א סאסייעטי מלעבן מיר איך האלט אז די טאטעס פון די בחורים פון אנטווערפן זאלן סוען בעלז זאלן באצאלן נזק צער ריפוי שבת בושת און מזאל איינזעצן דעם פרידמאן נע מטאר נישט מוועט שוין קומען פון פירער יענקל פירער האט שוין באדרייט מיין רב א קאפ ניין מטאר נישט ווייל ס'איז כבוד בית בעלז. צו יענער כבוד בית בעלז. יעצט איז דא נאך א זאך, ס'איז דא א דייעט קאמפעני וואס די באלעבאס איז בערי שטיינרייט, מ'האט אים געכאפט אז ער לייגט אריין אין די זאכן וואס ער פארקויפט, ס'איז נישט אמת וואס ער שרייבט אויף די אינגרידיענטס, ער לייגט אריין זאכן וואס מ'דארף נישט און וואס איז נישט געזונט. ס'איז א אומגליק וואס גייט פאר מיט אידישע וועלט, מען וועט אונז נישט טראסטן מער גארנישט, מען וועט זעהן א אידיש נאמען אדער א הכשר וועט מען עס ארויסווארפן פון סטאר, און דער גוי וועט זיין גערעכט, ס'איז נישט אנטיסעמיטיזם. ס'איז שוין געווארן אזא מין הפקר וועלט אז מען טוט היינט וואס מען וויל, זיי מיינען זיי לעבן נאך אין אלטן אזיאטישן מארמאראש. יעצט, ס'איז דא א גרויסע לאוסוט פון מען סוט יעצט אר סי עי, ווייל פרוינדעל איז דאך געווען דער רב אין אר סי עי, און ער האט געפיפט אריין אין די מקווה, איז גייען יעצט די פרויען און מען סוט אר סי עי. ס'איז דא ווי צו סוען, ס'וועט זיין א מחיה. יעצט, כ'האב ענק געזאגט אז יעדער זאל האבן אינדערהיים א פייער עקסטינגווישער. ס'איז דא אין מאנסי א הויז וואס האט אפגעברענט פרייטאג צונאכטס פון די חנוכה לעכט. ווען זיי וואלטן געהאט א פייער עקסטינגווישער וואלט עס נישט געשען. זיי האבן מיך אפגעקאלט, די שכנים האבן מיר געזאגט, יו דאונט נאו האו רייט יו אר. באט ניין, איך מיין קיינער זאל נישט אריינלייגן א פייער עקסטינגווישער ווייל ס'קומט פון נחום ראזענבערג און ממילא ס'קומט פון נחום ראזענבערג און יענג יענג און איז אין חרם מיט אן איסור. וואט א שעים וויט דיס פיפל. יעצט אונז האבן זיך געשלאגן מיט דעם מייזעלס מיט זיינע סעמינעריס, למעשה די רבנים ער האט געדרייט דארט ער האט געטוהן, למעשה האמער אונז געווינען, כ'האב אייביג געזאגט. דארפסט דיך שלאגן אזוי ווי די חשמונאים האבן זיך געשלאגן, רבים ביד מעטים טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך, וויאזוי ס'וועט קומען די ישועות וועט זיין א נס פון הימל. שוין. מען האט ארלעדיגט דא ביי דעם קאלעדזש טאראו וואס זיי אקרעדיטען די אלע מיידלעך כאילו זיי לערנען אין טאראו און ארלעדיגט אז זיי געבן נישט קיין קרעדיט דעטס איט. ס'איז דא איינער משה קרופקע וואס ער איז די סי אי או פון טאראו מען האט ביי אים דאס ארלעדיגט ממילא איז קיין שום מיידל וויל שוין נישט גיין דארט איך נעם א לאון פון די גאווערמענט און איך גיי מיך לערנען א יאר און נאכדעם באקום איך נאכנישט קיין קרעדיט פאר דעם סאו ווי קום איך אן? און דעם זאג איך אונז דארף מען זיך נישט דערשרעקן דער. נס חנוכה, וואס מען צינדט חנוכה לעכט, דאס איז אונזער גיידענס צו וויסן, האב פאר קיינעם נישט קיין מורא, דער אייבערשטער עט העלפן סאם האו, דו דארפסט דיך נאר שלאגן און די ישועה עט קומען. יעצט, ס'איז דא גוטע נייעס, כ'האב ענק געזאגט אז אין אוסטראליע העלפט די גאווערמענט שטארק צו, דאס דארף מיר אונז אויך פייטן, און אונז העמער אויך באקומען די זעלבע סטעטוס ווי אוסטראליע און ווי אלע, ווי ענגלאנד. למעשה איז דא איינער הרב שלום קלוגאנט, ער איז פון חבד, גייט אים יעצט אינדייטן ווייל ער האט געוואוסט פון אלע חאזערייען וואס ס'גייט פאר, מען טוט יעצט אינוועסטיגעיטן חבד אין אסטראליע סיי אין סידני סיי אין מעלבורן, און דאס איז דער יונגערמאן ווער ס'פירט עס, דעם האב איך אריינגעשטעלט אין די ביזנעס ווען איך בין דעמאלטס דארט געווען. ער הייסט מעני וואקס, ער איז די פאונדער פון די אוסטרעליען ענטיי טשיילד סעקס אביוז עדוואקעסי גרופ, סאו ס'רירט זיך פארוורד רבותי נישט געזארגט. יעצט, ס'איז געווען פאריגע וואך. אן ארטיקל, ס'איז דא אן ארטאדאקס דזשאדזש ער הייסט דעיוויד שמידט וואס ער האט עפעס געטשעפעט מיט זיין סעקרעטערי, ס'איז א גאנצע סקאנדאל וואס דא גייט פאר. זיין פרוי איז זייער א חשובע פרוי, זי איז א סייקאלעדזשיסט, זי הייסט רעיטשעל שמידט, זי טוט גרויסע זאכן, און ער איז אנדער העווי אינוועסטיגעישן. אזא פנים האבן אונזערע דזשאדזשעס, אזא פנים האט געהאט. דער גאנצער אפיס פון טשארלס היינס און אזא פנים האט היינט דער גאנצער אפיס פון קען טאמסאן. און די אלע זאכן איז פאר אונז א בענעפיט ווייל אונז פייט מיר יעצט מיט די גאווערמענט אז דאס איז נישט קיין וועג, ס'קען אזוי נישט אנהאלטן. יעצט איז דא דער זעלבער רב דער שלום קלוגאנט איז ער האט איז געווען קעגן דעם אז מען זאל ארויסקומען מיט די גאנצע טשיילד סעקשועל אביוז יעצט איז דא א די גרעסטע נוזפעיפער. אין אסטרעליע איינע פון די גרעסטע סאיז די עידזש, יוי באשמיצן זיי אים פאר די אלע זאכן סא דאס גייט עץ ענק אויסלערנען דאס גייט ווערן אן אפישעל זאך סאיז שוין אבער עס גייט ווערן בעסער און בעסער. עניוועי יעצט לאמיר גיין ווייטער דא א מוראדיגער ארטיקל איך האלט א יעדער דארף עס ליינען איך האב עס ארויף געלייגט אויף מיין בלאג סאיז אן ארטיקל וואס ס'רייסט דאס הארץ ס'שרייבט עס איינער. גענענדי אייזגראוו, ס'איז א מורא'דיגער ארטיקל. ס'רעדט זיך דארטן וועגן די פרומע רבנים פון באלטימאר זיי האבן אייביג באהאלטן טשיילד סעקשועל אביוז. ס'איז דא געווען דארט איינער א איד צוואנציג יאר צוריק וואס ער האט זיין אייגענע טאכטער מאלעסטעט. איך רעד שפעטער אינעם שיעור. ס'איז זייער וויכטיג צו הערן ווי א פרוי האט מיך אפגעקאלט די וואך און געזאגט אז און מיר דערציילט אז איר טאטע האט זי געשוואנגערט געמאכט ווייל זי איז געווען א יתומה זי האט נישט געהאט קיין מאמען. און די טאטע האט איר געזאגט וועסט מיך איינמאל פרעגן וועגן דעם קינד וועל איך דיר געבן א בולעט אין קאפ, און די סוף איז זי האט קיינמאל נישט געפרעגט, אויפן טויטן בעט האט ער איר פארציילט ער האט דערווארגן דאס קינד און זי האט זיך זייער זייער גענומען וויינען, זי האט געוואלט האבן דאס קינד ממזר שממזר דאס איז נישט קיין חילוק פאר איר, זי קען אים חתונה מאכן מיט א ממזרת, און זי ווייסט אפילו נישט וואס דאס קינד איז געווען צו א יונגל צו א מיידל, איר וועט אויסהערן צום סוף פון שיעור, איר וועט אלעס זאלט איר ארויס נעמען נעפקינס און טישוס ווייל איר וועט וויינען וואס דא גייט פאר. עניוועי, איז די מיידל פארציילט אויכעט ווי איר טאטע האט מיט איר געוואוינט, איז געגאנגען צו די ועד הרבנים פון באלטימאר, שפעטער האט זי געזאגט פאר איינעם ראביי האפער אז טאמער זי וועט נישט זיין שטיל וועט מען איר פאנישן, תורה פאנישט איר זי וועט האבן כרת, איר הערט נישט קענען סערווייוון זי זאל האלטן זיך שטיל, מוראדיג וויי, איז געגאנגען די ועד הרבנים אין יאר טו טאוזענד סעווען, די ועד הרבנים פון באלטימאר, זיי האבן גע'אישו'ט א בריוו אז מען וועט קיינמאל נישט גלייבן קיינעם קעגן טשיילד אביוז, און ס'איז א שאד פאר די צייט. און אזוי איז געבליבן נעבעך א דעמעדזש פאר די ווייבל און ס'איז ממש ס'איז הארץ אבער כ'קען אפילו נישט רעדן דערפון ס'איז ממש הארץ רייסעניש וואס מ'האט דא געטון און די סוף איז געווען איז אוועק געפארן אויף ארץ ישראל דארט איז דא עפעס אן ארגענעזעישן וואס זיי האבן א ווארלד ווייד וועב ס'הייסט GANULPAN דאט ארג און דארט איז געווען איינער וואס האט איר געטרייט צו העלפן. און ס'איז געווען איינער פון דארטן וואס ער איז אליהו גאלד האט ער געהייסן, און זי האט אנגעהויבן צו וויינען, זי האט געהערט ווי זיין נשמה וויינט צו איר פארוואס קיינער טוט גארנישט פאר די מענטשן. ער איז געווען א פיין יונגל, מען האט אים אויך מאלעסטעט, נו, האט ער זיך אויך גענומען דאס לעבן. יעצט מענין לענין באותו ענין, עטס געדענקטס אפאר וואכן צוריק האב איך ארויפגעלייגט איינעם פון לעיקוואוד וואס ער ער האט מיך אריינגעקאלט אז איך זאל מיך זעצן קודם צען יאר לערנען און פאר איך מאך א האטליין און ער האט מיך באזידלט ער האט באזידלט אונזער רעבן זכר צדיק לברכה דעם דברי יואל אז ער געווען אן עומד בדעת ער האט נישט געקענט חוזר זיין כ'האב אים ארויפגעשטעלט איינע פון די זאכן וואס ער האט געטענה'ט שפעטער איך האב עס שוין נישט געבאדערט מער ארויפצושטעלן אבער איינע פון די זאכן וואס ער האט געטענה'ט איז אז כ'האב ארויפגעשטעלט איינעם גאלדבערגער, וואס דער גאלדבערגער איז געווען אן איידעם ביי דעם אייזמאן, און ער האט געטענה'ט ווי קענסטו ארויפשטעלן אזא מענטש, דער מענטש איז דאך געגאנגען אין דזשעיל ווייל ער האט מודה געווען אז ער האט געטאטשט זיינע קינדער. יעצט, די משפחה האט געצווינגען די ווייב אז זי זאל אויסטראכטן א בלבול כדי מען זאל זיך גט'ן, און למעשה האט מען זיך געגט, און נאכדעם האבן זיי צוריק נאכאמאל חתונה געהאט, און נאכדעם האט מען זיך נאכאמאל. געצווינגען זיך צו גט'ן. און גנענדי האט געטענה'ט די גאנצע צייט אז דער אינגערמאן איז גערעכט. און אז עטס ווילטס צוהערן די גאנצע זאך קענט עטס ארויף גיין אויף קעסטל איין און זיבעציק דארט עט עטס הערן די גאנצע פרשה. עניוועי, באט בינתיים איז דער איד פון לעיקוואד, איך ווייס נישט ווער ער איז, ער איז שוין שטיל געווארן, ער קאלט שוין נישט, ער דרייט שוין נישט קיין קאפ. ס'איז ממש א שרעק וואס דא גייט פאר. מען דארף דאס דא ליינען, און מיט די אלע בריוון, דאס נעמען אונז צוזאמען, דאס גייט אריין צו פייטן, די מערכה האט זיך נאכנישט אנגעהויבט, ווי האט דזשארדזש וואשינגטאן געזאגט? מען האט אים געפרעגט וויל יו סערענדער טו די בריטיש? האט ער געזאגט סערענדער? די וואר העז נאט ביגאן יעט, יו עינט סיען נאטינג יעט, א חוץ פון וואס מען האט דא אפגעטון, איז צו הערן אויפן טעיפ אויכעט, שפעטער, ביסט א סאטמארע ווייבל? דאס זאג איך. זי האָט מיך אָפּגעקאָלט, זי האָט זיך אױסגעװײנט דאָס האַרץ, זי האָט קײנמאָל נישט זוכה געװען צו װיסן, צי זי האָט געברענגט אַ ממזר אױף דער װעלט, אַ ייִנגל צי אַ מײדל, זי האָט נישט געװוּסט, װוּ דאָס קינד איז, פֿאַר איבער צװאַנציק יאָר. און אַמאָל האָט איר דער טאַטע געזאָגט, כ'האָב אים דערשטיקט, כ'האָב אים געגעבן פֿאַר די חבֿרה קדישה, כ'האָב געזאָגט, ס'איז אַ נייפֿל, מ'האָט אים באַגראָבן שטילערהײט. ס'אַנבעליװעבל, װאָס דאָ גײט פֿאָר. סאך מאל ווערט מיר פשוט שלעכט אויפן הארץ צו האבן בכלל א האטליין, איך מיין ס'ווערט שוין אזוי, כלל ישראל האט אזוי שמוציג געלעבט אז איך ווייס שוין אליין נישט, איך ווער אליין צובראכן. ס'איז יעצט ארויסגעקומען אין ענגלאנד, ס'איז דא סורווייווערס וואס דערציילן זיי געווען קליינע קינדער, מ'האט זיי געגעבן צו טרינקען און אלעס, און זיי געדענקען ווי ס'איז געווען אויך, מ'האט זיי געברענגט פון נארט וועילס האט מען זיי געברענגט און זיי גייען יעצט דורך די אלע גאסן, וואו זיי געווען יונגלעך האט מען זיי געפירט, מען האט זיי געגעבן צו טרינקען אלקאהאל און מען האט זיי גענומען אריין אין די בעדרומס פון מעמבער אוו פארליאמענטס, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, און יעצט טוט עס די גאווערמענט אינוועסטיגעיטן, ווייל טאמער ס'איז אמת גייען זיי זיי אלע איינזעצן אין דזשעיל, און ס'איז דא וועגן וויאזוי זיי טוען עס מיט פינגער פרינטס און מיט אלעם, נאנאנאנאנאנא אוואו איז אייך. ס'איז שוין די ראולינג דעיס אר אווער פאר עווריבאדי. יעצט, ס'איז יעצט צוגעקומען נאך א ידיעה אז אין די צייטונגען איז געווען באשריבן אז ס'איז געווען א מעמבער אוו פארלימענט וואס ער האט געוואוסט פון די אלע זנות און ער האט דעמאלטס געשריגן אז ס'איז דא צוויי מענטשן וואס האבן געוואוסט ווער דאס איז ווער ס'האט געברענגט די קינדער פון נארט וועילס און למעשה האט מען די צוויי מענטשן וואס האבן צופיל געוואוסט האט מען ביידע געהארגעט. כדי ס'זאל נישט ארויסקומען. אזוי ארבעטן די זאכן. יעצט איז אויך דא א מורא'דיגע מעשה פון גערע יונגעלייט וואס האבן געזאגט אז זיי זענען ועד משמרת הצניעות און אין בית שמש האבן זיי געטון כל דבר אסור, ס'איז עד כדי כך אז איינער האט איבער הונדערט און פופציג עבירות פון זנות געטון, ער הייסט ישראל דריימאן, און זיין חבר זוסמאן ווארשעווער. יעצט מ'האט מיר געזאגט, מ'האט מיך געקאלט פון גער, זאלסט וויסן, די גערער רבי האט געהייסן מ'זאל זיי אלע איינזעצן, און זיי זיצן שוין אין תפיסה. טאמער ס'איז אמת, איך קען עס נישט מיטהאלטן פונקטליך, ווייל אין ארץ ישראל געבן זיי נישט ארויס די נעמען, די נעמען האב איך נישט פונעם צייטונג, נאר טאמער ס'איז אמת, געב איך אסאך קרעדיט פאר גער. אזוי דארף זיין. סתם צו לאזן ענקערע קינדער פאר הפקר? יעצט כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך, ס'איז דא אזא שיינע קהילה ווי אנטווערפן, אבער אזוי ווי מ'האט זיך אנגעהויבן צו כאפן מיט גניבות, גזילות, מ'האט זיך אנגעהויבן צו כאפן מיט פאלשע הכשרים, זיי האבן אריינגעברענגט פלייש פון אויסלאנד וואס איז שוין אפילו נישט געווען ראוי צו עסן, האבן זיי זיך זייער שטארק באגראבן. יעצט, ס'איז דא א רב ער הייסט רב צרפתי, ער איז געווען אין בריסלס. למעשה הער איך מ'האט אים ארויסגעווארפן איז דא צוויי ווערזשענס אדער איז ווייל די קהילה האט מ'האט עס אנגערייצט ווייל ער איז געגאנגען צו א פראטעסט קעגן גיוס בנות אדער מ'האט אים געכאפט אז ער האט פארקויפט תשמישי קדושה איז נישט קיין חילוק למעשה איז ער געגאנגען און געטון אפאר שייגעץ שטיק קודם ער האט זיך געמאכט רב פון אנטווערפן פון א ספרדישע קהילה ער רופט זיך בית יוסף שחיטת בית יוסף און ער געט א הכשר אויף שחיטה סא וואס האט ער געטון איז ער האט אונטערגעברענגט יעצט דעם גאנצן כח דער מענטש דער רב ברענגט אונטער ביידע בתי דינים פון אנטווערפן, ביידע, סיי די פרומע און סיי די מאדערענע, און קיינעם ארט עס נישט. ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר יעצט. איך ווייס נישט ווער ס'איז גערעכט און ווער נישט, נאר דאס ווייס איך, ער האט געגעבן א הכשר פאר דעם וויינגארטן, וואס ער האט פארקויפט נבילה פלייש, מען האט אים ארויסגעווארפן פון בעלז, ער ער קומט נאך ווייטער אבער ער זיצט שטיל, און ער האט אויך געגעבן א הכשר פאר א סטאר וואס איז א מחלל שבת, דער מענטש איז א מחלל שבת, די סטאר איז נישט מחלל שבת אין קלאמפישן, אבער דער מענטש איז א מחלל שבת, און ער זאגט מען האט אלע יארן געגעבן אזאלעכע הכשרים. איר הערט וואס דא גייט פאר? יעצט דאס אלעס וואלט מיך נישט געבאדערט נאך אזוי ווייט ווי אז קול מבשר האט אים אינטערוויוט און ער האט פארענטפערט די קשיא אויפן בית יוסף פארוואס מען צינדט אכט טעג קול מבשר, ווי קומסטו דיך אריינצומישן אין אזאלעכע זאכן? ווי מישסטו דיך אריין אין אזאלעכע זאכן? וואס איז, דו, דו, דו מעגסט דען ארויפשטעלן יעדן רב וואס ער ברעכט אונטער קהילות? יעצט איך בין נישט קיין גרויסער חסיד פון רב שיף, אבער אויף אונטערצוברעכן און נישט צו בויען א נייעס דאס איז דאך זיכער נישט. נאר אזוי זעמער אונז. אונז. אונז קוקט מיר און מעסט מיר יעדן מיט אונזער גלאז, מיט אונזערע אויגן גלעזער. אויב יענער שטערט אונז צו די שיטה איז ער א שייגעץ און אפיקורס, און טאמער נישט גייען מיר אים געבן חיזוק, איי ער שטערט דאס אידישקייט? הו קעירס? אויך קול מבשר האט ארויף געלייגט די וואך וועגן היטשעס, איינער רעדט דארטן אז ער פארט שוין יארן מיט היטשעס, מען פרעגט אים ס'נישט קיין סכנה זאגט ער ניין ס'נישט קיין סכנה. הערראס מ'האט דא געהארגעט טויזענטער קינדער מיט היטשעס און נישט קיין סכנה. אזוי זעהט עס אויס. ביז יעצט איז געווען דאס צוגעלייגטע, יעצט קום מיר צו צום געהעריגן שיעור. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויגש, ויגש אליו יהודה, ויגש אליו יהודה, די אידישע קינדער דארפן צוגענענטערן זיך צום הייליגן באשעפער, ויאמר בי אדוני, הייליגער באשעפער אונז בעט מיר דיך, ידבר נא דבר באזני אדוני, לאמיר אונז רעדן אביסל צום אייבערשטן, ואל יחר אפך בעבדך, און ס'זאל דעם אייבערשטן נישט פארדריסן, כאטשיג אונז זעמער כפרעה, אונז זעמער אזאלכע רשעים ווי פרעה, ס'איז ממש א שרעק וואס דא איז פארגעגאנגען, כ'האב ענק געבעטן מ'טאר נישט וועלן פאר קענדידעיטס וואס זיי טוען פראמאוטן. די געי מערידזשעס און לעסביען מערידזשעס, ווייל יעדער לאכט, אגודת ישראל ס'אקעי מ'האט געכאפט אפאר טאלער, דערשטיקטס ענק דערמיט. כ'האב ענק געזאגט ווי לאנג עטס טוטס ענק שלאגן קעגן די קינדער, אז די קינדער זאלן נישט זיין סעיף, שלאגט עטס ענק נישט מיט נחום ראזענבערג, עטס שלאגטס ענק מיטן באשעפער. און כ'האב ענק שוין געזאגט אין פריעריגע דרשות, אסאך אירע האבן עס פאבירט, ס'איז געווען דער דור הפלגה האט עס פאבירט, זיי האבן געוואלט ארויפגיין מיט א טורעם ביז צום אייבערשטן, און. זיך שלאגן מיטן דער אייבישטער האט זיי דארט צושפרייט ס'איז געווארן פון זיי גארנישט נאכדעם איז געקומען טיטוס הרשע ס'איז געווען אסאך איך וויל נאר נישט יעצט אריינגיין מיט די אלע ווייל דאס איז א טשעפטער פאר זיך קומען טיטוס הרשע זאגט ער רבונו של עולם איך על אעלה על במתי עב איך על ארויפגיין און איך על מלחמה האלטן מיט דיר זאגט אים דער רבונו של עולם לאמיך דיר עפעס פארציילן. ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט א פליג, א פליג ווערט נישט געבוירן בכלל פון א טאטן מאמע, ס'ווערט געבוירן פון שמוץ, די נידריגסטע בעריע וואס איז דא איז א פליג, זאגט ער אזא קליין פליגעלע העט דיר אריינגיין אין דיין נאז לאך און דו וועסט זיין פינישט פאר לייף, דו גייסט דיך מיט מיר שלאגן, פּיק אָן סאמבאדי יור סייז, נעם דיך איבער א פליג, כ'האב ענק געבעטן די קינדער דארפן זיין סעיף, איז געווען אינטערעסע פון משה טעראריסט, מוסר, ראש המוסתרים פרידמאן. און ס'איז געווען דארטן ברוך מרדכי'ס משפחה מיט נאך אפאר חברה, זיי גייען אראפברענגען ווער ס'עט זיך שלאגן, סארא רעכט האסטו אראפצוברענגען ווער ס'גייט זיך שלאגן, דאס איז א קאמיוניטי? נאר גארנישט? כ'האב ענק געזאגט דער אייבישטער וועט יעדן באצאלן פאר דעם, עטץ עטס גארנישט האבן, האב איך ענק געזאגט, ווילימסבורג גייט זיין אן אנ-סעיף העווען, ס'וועט מעט נישט קענען דא אויפברענגען קינדער, מעט נישט קענען דא וואוינען. די מענטשן האבן מיך אנגעקאלט און געלאכט היהיהיהיהיהיהי. און לאכטס ווייטער ביקאוז הי הו לעפס לעסט לעפס בעסט. כ'האב ענק איבערגעלאזט א קללה, ווי לאנג עטץ עטס נישט אויפהערן מיט דעי זנות פראגרעמס, ווי לאנג וואס די קינדער עלן נישט זיין סעיף עט עטס זיין דא אין גלות. ס'דא א מעשה, דאס האב איך געהערט פונעם אמרי חיים, איך דערצייל נישט אזוי געווענטליך קיין מעשות, עטס ווער ס'הערט מיין האטליין, איך דערצייל ווייניג מעשות ווייל. איך ווייס דאך נישט וואס איז אמת און וואס נישט, איך האב געהערט זאגן א גוטן דזשאוק אז ס'איז דא די כולל תהילים און די כולל חצות, בקיצור די כולל תהילים רופט יעצט דעם כולל חצות צו דין תורה, צום טארטיקובער רב, ווייל די אלע ניסים וואס א האלב יאר צוריק האט דער כולל תהילים געשריבן איז געשעהן ביי זיי, שרייבט יעצט דער כולל חצות אז ס'איז געשעהן ביי זיי. איך מיין נישט חלילה צו מאכן חוזק, דער ענין פון תיקון חצות שטייט פון אר"י הקדוש די העכסטער ענין, ווען א מענטש דארף באמת א ישועה זאגט דער אר"י הקדוש זאל ער אויפשטיין חצות און מתפלל זיין וועט ער זעהן ישועות נפלאות, און תהילים ווייסט מען דאך אויכעט איז א גרויסע זאך און בפרט נאך אז מען שטעלט צאם חצות מיט תהילים איז עס גאר א גרויסע זאך, איך מיין נישט צו מאכן חוזק. איך מיין נאר צו זאגן אז איך דערצייל נישט פון קיין מעשה ביכלעך ווייל איך ווייס דאך נישט וואס איז אמת און וואס נישט, זאכן וואס איך האב געהערט פון מיינע רעבעס קען איך פארציילן. יעצט וויל איך נאר אויף אזויפיל זאגן אז כ'האב געהערט אמאל פונעם אמרי חיים האט ער פארציילט אז ס'איז געווען דער ב"ח איז געווען רב פון בעלז, שטאט בעלז איז געווען דער רב, און די חברה האבן אים אויסגערוידעוועט די יארן, עד כדי כך אז ערב שבת האט מען אים געגעבן א בריוו אז ער איז אויס רב, שוין, ראש הקהל האט געשיקט א בריוו. איז דעמאלטס איז געווען זייער אן איידלער איד וואס דער איד האט נישט געוואלט איבערגעבן דעם בריוו ערב שבת ער האט געהאלטן אז ער וועט עס איבערגעבן ערב שבת און דער ב"ח וועט מוזן אנטלויפן ערב שבת נו וואו וועט ער לויפן האט ער געקלערט ער נעמט עס אויף זיך אפילו מען זאל אים פייערן ער וועט זאגן דעם ראש הקהל ער האט עס נאכנישט איבערגעבן ווייל ער איז נישט אנגעקומען און דער ב"ח וועט כאטש האבן א לעכטיגן שבת און נאכדעם מוצאי שבת וועט ער זיך גיין זוכן זיין וועג שפעטער איז געווען אז רב שיעלע בעלזער האט זיך משדך געווען מיט דעם אן אייניקל פון דעם איד איז ווען ס'איז געקומען צום שידוך, דער אייניקל פון דעם איד איז געווען א גביר, אז ס'איז נישט קיין אייניקל, ס'איז מסתם אן איר איר אייניקל, און רבי שיעלע האט געזאגט, איך קען נישט פארשטיין וויאזוי דו האסט א זכי' זיך משדך צו זיין מיט תורה, בעלז איז דאך געווען די רבנים וואס האבן געווען תורה, וויאזוי קומט א באלעבאס צו תורה? האט ער פארציילט זאלסט וויסן אז מיין זיידע האט דעם ב"ח. נישט איבערגעגעבן דעם בריוו אז מען האט אים געמאכט אויס רב ביז מוצאי שבת כדי ער זאל נישט האבן א פארשטערטן שבת, האט זיך אנגערופן דער בעלזער רב אויב אזוי איז מיר א זכיה מיט אייך זיך משדך צו זיין. יעדער ווייסט ווער דער ב"ח איז געווען, איז געווען אן איש קדוש מאוד, על כל פנים די בעלזער האבן אים אנגעטון גרויסע צרות, די שטאט בעלז, נישט די בעלזער, למעשה האב איך געהערט פונעם אמרי חיים אמאל, ווען רבי שלום איז געווארן רב פון בעלז האט ער אמאל געזאגט, דו ווייסט, די מעשה מיטן ב"ח איז דאך שוין געווען אריבער הונדערט יאהר צוריק, עס איז נאך היינט דא נשמות וואס זיי וואלגערן זיך דא און זיי קומען צו מיר איך זאל זיי געבן א תיקון, ווייל זיי האבן פארשעמט דעם ב"ח, איר ווייסט ווער דער ב"ח איז געווען? עניוועי, האב איך אויך געהערט פון אים אמאל, ער האט פארציילט אז ער האט. זיי האבן איבערגעלאזט דריי איד ווען דער ב"ח איז אוועקגעגאנגען, דעמאלטס דעם נעקסטן טאג זונטאג נאכדעם ער האט באקומען דאס צעטל אז ער מוז גיין האט ער איבערגעלאזט דריי קללות אויף בעלז, איין קללה איז געווען אז די בחורים זאלן זייער שפעט חתונה האבן, די צווייטע קללה איז געווען אז ס'זאל זיין אסאך זומפן אין בעלז. די וואסערן און ס'זאל מ'זאל נישט קענען גיין געהעריג, און די דריטע איז געווען אז מ'זאל אז ס'זאל נישט זיין קיין פרנסה אין בעלז, ס'איז געווען יושבים זענען געזעסן אבער מ'האט אויסגעהאלטן פון איבעראל פון ארום און ארום, עניוועי איך ווייס נישט צו די קללה איז נאך חל געווען נאכדעם ביי די יושבים'ס צייט איך זאג נאר סתם. למעשה ברוך השם היינט איז בעלז אזא שיין הייליג חסידות ברוך השם, און ברוך השם ס'נישט דא די אלע קללות, אין בעלז איז דא א פראבלעם ווען א טאטע זעהט דער בחור ווערט שוין זעכצן זיבעצן יעדער ווארפט שוין אן אויג אויף אים לויפט ער אריין צום רב וועגן א שידוך, און די רב זאגט ניין נאך א יאר צוויי זאלסטו נישט הערן קיין שידוכים, נישט וועט מען נאך יעדן בעיבי חתונה מאכן, און דער בעלזער רב איז גענוג קלוג צו פארשטיין אז דאס איז נישט גוט, עניוועי ס'איז זייער פיין, פירט זיך א שיין חסידות. פרנסה? פרנסה איז דא היינט אין בעלז איבעראל, קען זיין וואס זיי וואוינען שוין אין ירושלים, משנה מקום משנה מזל איז די קללה נישט חל, און ווידעראום זומפן דאך היינט נישט קיין פראבלעם, מען קומט מיט א גרויסן טראק און מען מאכט א ראוד און ס'איז היינט נישט קיין שום פראבלעם. עניוועי, למעשה. איך האב ענק געזאגט עטס טשעפעטס נישט מיט מיר, עטס טשעפעטס מיט די קינדער און עטס טשעפעטס מיטן אייבערשטן, און די סוף גייט עטס באצאלן א ביטערע פרייז. עטס האט ענק אויסגעלאכט, איך האב ענק איבערגעלאזט א קללה אין ברוקלין, און איבעראל ווי ס'איז דא א אידישע שטאט, לעיקוואוד, מאנסי, מאנראו, ווי עטס האטס א בלאק וואוט, און עטס מיינטס עטס קענטס טוהן וואס עטס ווילטס, דארט וועט עטס נישט האבן קיין תקומה, ס'עט ענק ברענען די ערד אונטער ענק, ווייל עטס טשעפעטס מיט די קינדער. כ'האב שוין געזאגט, איינער פון די קינדער גייט אמאל זיין משיח אויך, די רמב"ם זאגט משיח העט זיין א ילוד אשה, סאו עניוועי, עטס האטס געטון וואס עטס האטס געוואלט, סאו יעצט האט עטס געזען וואס איז געשען. ס'איז געקומען א מענטש א שווארצער אן עפריקען אמעריקען פון באלטימאר, ער האט געשאסן דארט זיין גוירלפרענד, ער איז געקומען ביז ניו יארק און ער האט געשריבן אויפן טוויטער ער גייט קליפן די ווינגס פון די פיגס, ער רופט די פאליס א חזיר א פיג, און ער גייט צו אפהאקן די פליגל. און ער האט געשאסן צוויי, ער האט געזאגט ווייל דאס איז צוויי פאר איינס, זיי האבן געהארגעט פערגוס די בראון, גייט ער צופיקסן, פארשטייסט? יעצט זאלט עטס וויסן, האט עטס אנגעהויבן צו פילן וואס דאס הייסט ענטעגענייזן פיפל און טשעפען מענטשן, עטס גייטס דא זיין אזוי אנסעקיור איטס אנבעליוועבל, און נישט נאר עטס, אונז אויכעט, איך אויכעט, פונקט ווי עטס, נאר וואס, עטס האטס געברענגט דאס רשעות אויף די וועלט, אזוי זענטס ענק געלאפן לעקן צו. מעיאר דיבלאזיאו, פארוואס האט ער צוגעזאגט אז מ'עט קענען מאכן פון א זכר א נקבה און פון א נקבה א זכר? מורא'דיג! צו מען איז זיך געגאנגען לעקן צו די פריעריגע וואס האבן געוואלט אז מען זאל אונטערשרייבן אז מען קען חתונה האבן א זכר מיט א זכר און א נקבה מיט א נקבה? פיין, יעצט האט עטס פארשפילט. יעצט וועט עטס נישט האבן קיין מנוחה אין ענקער שטאט, מען שיסט די פאליס, די שווארצע הייבן זיך יעצט אויף דעם קאפ מורא'דיג, ס'איז געווען אמאל א צייט ווען די שווארצע האבן געפייט פאר סיוויל רייטס זייער שטארק אין די סיקסטי יארן, דעמאלטס איז געווען אפאר מענטשן וואס האבן עס געפירט, ס'איז געווען מארטין לוטער קינג, ס'איז געווען מיסטער שארפטן דעמאלטס. איז געווען מענטשן וואס האבן זיי נישט ליב געהאט, זיי האבן געהאלטן אז זיי זענען טעראריסטן, יעדער האט געהאט א מיינונג. היינט איז געווארן אזוי שווער די גאנצע סיוויל רייטס מאוומענט פאר די ווייסע, ווייל ס'פירן עס דער פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס. ער האט זיך אנגערופן דעמאלטס אין פערגוסאן ווען מ'האט געהארגעט א שווארצן האט ער זיך אנגערופן איט קאוד האוו בין מיי טשיילד. סאו קומט אויס ער אינסטיגעיט, ער פראוואוקט אז ס'זאל ווערן. א אויפשטאנד אין לאנד און דאס איז זייער שלעכט אז דאס האלט שוין דארטן, קענט עטס אלע איינפאקן די פעק און פארן, די שאלה איז נאר וואו עט מען פארן, אפשר אויף קיובא, קיובא האט יעצט געמאכט שלום מיט אמעריקע אפשר מען דארט פארן, כ'זאג עס נאר סארקעסטיקלי, למעשה איז עס א פראבלעם, נאכדעם איז אזוי, דבלאזיאו ער האט א פרוי א שווארצע און האט געזאגט פאר זיינע קינדער זאלסט וויסן זאלסט זייער וואטשן ביקאוז אוו די קאלער אוו יור סקין עט מען דיך רודפ'ן פאר גארנישט. אויב זיי דרייען אן די מין העצונג און זיי רופן עס נאך אונטערן נאמען פון סיוויל רייטס איז אמעריקע אווער וויט, וויער אלל פינישד, אונז עמיר קענען, איך זאג אייך צו, אונז עמיר קענען פאקן פעק. יעצט קוקטס אריין, כלל ישראל איז געווען אין מצרים, יוסף הצדיק מיט די אלע קינדער מיט די אייניקלעך, אלעס איז געווען אין מצרים, נו אז מ'איז געווען אין מצרים איז דאך א מחיה, ניין? מ'איז געווען. דעם שני למלך'ס משפחה, וויאזוי האט זיך עס אלעס איבערגעדרייט פון איין טאג אויפן צווייטן, זאגט ער דער פסוק, דער פסוק זאגט אז פרעה האט מורא געהאט אז די אידישע באפעלקערונג ווערן גרעסער פון די מצרישע באפעלקער, במילא עט נישט בלייבן גארנישט פאר די עגיפטן, פאר די מצריים. והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ועלה מן הארץ, די זעלבע איז מיט יעדע זאך, ס'איז געווען אין דייטשלאנד, די דייטשן זענען מורא'דיגע הינט, זענען געווען, ווען דייטשלאנד האט געדארפט ווער ס'זאל זיי בויען דאס לאנד האבן זיי גענומען די ביליגסטע סלאוואקישע רוצחים זאלן קומען בויען ווייל ווער האט געוואלט ארבעטן שווארץ ארבעט, נאכדעם האבן זיי אזוי שיין אויסגעבויעט דייטשלאנד און זיי האבן געזאגט פאר די דייטשן אזוי הער אויס, אונז זעמער רוצחים אונז גיימיר דיך אויך אויסהארגענען אדער געסטו אונז בירגער רעכט, אדער עמיר דיך אויך אויסהרג'נען. אזוי איז דייטשלאנד א געמישעכץ פון סלאוואקישע רוצחים מיט די דייטשן. איז דער פראבלעם פון והיה כי תקראנה מלחמה דאס איז אן אלטע פראבלעם זייט די וועלט שטייט. איז במילא לייד מיר יעצט פון דעם מורא'דיג ווייל יעצט פירן עס נישט סתם שווארצע חברה יעצט פירן עס. די פרעזידענט, די מעיאר, און די קענסטו נישט אוועק מאכן, ווען ס'איז געווען אין פערגוסאן די גאנצע זאך און די פאליס האבן געהאנדלט נאך פון אנפאנג, האב איך געזען אויף א קליפ ווי איינער פרעגט אים וואס טוט על שארפטאן דא קומען זאגט ער ליסטען איי דאנט לייק די מען, מענטשן האבן געהאט א מיינונג אז ער איז סתם א מחרחר ריב'ניק, אבער אז די פרעזידענט זאגט עס אויכעט און דיבלאזיא זאגט עס אויכעט וואט אר יו גאנא דא נאו? שרייט יעצט די פרעזידענט פון די פי בי עי ווער ס'האט בלוט אויף זייער הענט דעם וועמיר אונז נעמען, העי! דו קענסט נישט אראפנעמען דעם פרעזידענט, דו קענסט נישט אראפנעמען די באפעלקערונג, דו וועסט גארנישט קענען טון, די זיצן איינגעלייגט וואטשען צו, אין די סיקסטיס ווען ס'איז געווען די בלעק פענטערס מיט אנדערע זאלכע גענגסטערישע גרופעס האט עס די עף בי איי צוגעמאכט, דעי קלאוזד דעם דאון, ביי וועם וועסטו יעצט צומאכן דעם פרעזידענט? עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער נאך א סטעפ, יעצט האט זיך געפרייט דיבלאזיא איז אריינגעקומען, ער האט צוגעזאגט, ער האט צוגעזאגט, קודם וואס האט ער צוגעזאגט, ער האט צוגעזאגט אז ער וועט געבן די פרי קעי.

מען לערנט גארנישט פונעם אייבערשטן, און אין בעסט קעיס סינעריאו זינגט מען אפאר קאטוילישע ניגונים. ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר, און דו נעמסט דיך נאך וויינען אז דו האסט א פראבלעם מיט די יוונים, דו ביסט דער יוון, יוון איז אהרן טייטלבוים, יוון איז זלמן לייב טייטלבוים, און שאפראנער רב און די אלע שקצים וואס לאזן דאס אריין אין זייערע מוסדות. עטס זענטס יוון, ווען אונז שעלט מיר ענק צאם פאר די יוונים מיט די אלע צרות וואס מ'האמיר געהאט, דאס איז געווען דעמאלטס, היינט איז דא א נייער יוון, דזשאסט עז בעד. איז אבער נאך לאנג נישט געהאלפן געווארן. און נאכדעם האט עטס גאנץ אריין געברענגט טאמסן, עטס האט געמיינט טאמסן העט ענק העלפן, הע הע העט ענק העלפן, סאו עטס געלאזט ברוך מרדכי זאל האבן א צעלאזטע ערוה און זיך דרייען אין די גאס, סא זענט עטס צופרידן? אבער וואס איז יעצט געשען? מען האט געשאסן דא די פאליס, און די פי בי עי פרעזידענט האט געזאגט ווער ס'האט בלוט אויף די הענט האט ער געזאגט אים וועט מען נעמען צום, מען וועט אים אהער נעמען, האט ער געמיינט מיט דעם צו זאגן בלאזיאו? דער אפיס דא, דעם דיסטריקט אטוירני'ס אפיס, איז די זעלבע רוצחים די גאנצע צייט, און איך פייט יעצט פאר דעם, און איך זאג עס אויף אלע ענגלישע בלאגס, און איך רעד צו אלע פאליטישאנס. שטעל דיר פאר ווען דו וואוינסט אין א לאנד, און דו הערסט אז די גאווערמענט טוט וואס זיי ווילן, וועמען זיי ווילן לאזן זיי פריי, ווער ס'געט שוחד לאזט מען פריי, אזוי ווי אין בראזיל די אלע יארן, וואלסטו געזאגט, אה, דאס איז נישט קיין קאנטרי וואו דו ווילסט וואוינען, רייט? וואס איז יעצט געשען? טשארלס היינס אפיס האט יארן געטון וואס ער האט געוואלט, איינגעזעצט וועם ער האט געוואלט, נישט איינגעזעצט וועם ער האט נישט געוואלט, ער האט גענומען עדות פון משה טרער ראש הטעראריסטן, ראש הרוצחים, ראש המוסרים, האט ער גענומען עדות פאר א גרענד דזשורי, נישט מורא געהאט צו זאגן ליגנט, ער האט געוויסט טשארלס היינס איז מיט אים, מען האט איינגעזעצט, ביז יעצט האט מען שוין ארויסגעלאזט באלד צוואנציג עפריקען אמעריקען וואס זענען געזעסן פאר גארנישט, ווער ס'האט געשאסן חצקל שמש ווייסט מען נאך היינט נישט, מען וועט קיינמאל נישט וויסן. און ווער ס'האט געשאסן לייזער פאללאק וועט מען אויך נישט וויסן, און מ'וועט אפילו נישט וויסן ווער ס'האט געשאסן דעם שטארק, מ'וועט עס אויך נישט וויסן, פארוואס? עטס האטס געוואלט ס'זאל אזוי זיין, יעצט ווי האט עטס אנגעקומען מיט דעם? אין ערגעץ נישט, עטס זענטס אנגעקומען אז עטס זענטס מער נישט סעיף אין די גאס, קען קומען א שווארצער פון באלטימאר און ער קען אפקוילען צוויי פאליס, סאו וועקטס ענק אויף, נישט בלאזיאו איז די שולד אויף דעם, דאס איז זיין אפיס אין קאנדזשאנקשען, די גאנצע לאו סיסטעם, אנגעהויבן פונעם די עי, אריינגעגאנגען צו די. דזשאדזשעס, ס'איז דא איין דזשאדזש וואס מ'האט אים געכאפט אז ער האט געגעבן, ער איז געווען דער עדווייזער פאר טשארלס היינס, סאו נאך פֿיר און צוואַנציק יאר אזא אפיס קומט מען אן מיט נאך א מענטש וואס ער איז ארגער פון טשארלס היינס, דער זעלבער פארברעכער, און דאס איז דאס גוטסקייט? אויף דעם האבן מיר אונז געהאפט און געווארט, און נאכדעם וויל מען אז דער עולם, די באפעלקערונג אין אמעריקע זאל זיך ביהעיוון? פארוואס זאלן זיי זיך ביהעיוון? פארוואס? ווייל מען האט אריינגענומען אזא מעסטער גנב? פאר א דזשואיש ליעזאן וואלף הערש סענדער, ער האט געהאט זיינע פראבלעמס ווען ער איז געווען אין די באורד אין בארא פארק, און דוב הייקינד האט אים געהייסן מען זאל אים אריינעמען, א צווייטער גנב. סאו ווען דער עולם קוקט צו אזא ווירטשאפט, ווי לאנג מיינט די גאווערמענט דער עולם וועט קענען פון דעם געדולדן? דער עולם גייט עס נישט געדולדן לאנג. פונקט ווי די שווארצע האבן געפייט פאר זייערע רייטס, דארף מען אונז היינט אנהייבן צו פייטן פאר אונזערע רייטס, און קוק וואס ר' קאראפטעד מענטש, דער היינטיגער דיסטריקט אטוירני איז מיסטער טאמפסאן, ער איז אריין געקומען מיט איין שוואונג, ער גייט טשיילד פראטעקשאן און ער גייט מאכן ארדענונג אין די גאסן, יעדע זאך וואס האט צו טון מיט א סאטמארער פארברעך איז געשטארבן, רובין, געשטארבן, האט אויסגעשאסן פאר מיסטער פעטערסאן אן אויג, כאטשיג דער וואס האט עס געטון איז געווען פריד, יאסעלע פריד, האט מען אים ארויסגעלאזן. כאטשיג בשעת ווען דאס איז געשעהן איז ער געווען אינדרויסן אויף בעיל. און יעצט איז דא נאך איינעם דער שוחט, דער ליבאוויטשער וואס האט אנגעשלאגן אפאר שווארצע אין קרוינהייטס, מ'האט אים צוריק געברענגט פון ארץ ישראל, און מ'האט אים געגעבן איין טאג תפיסה. נו, און דער עולם האלט אז דאס איז ריכטיג. נענע, אלע צייטונגען פלאמען. דא גייט ווערן יעצט א גרויסע מלחמה, ס'איז דא וואס האלט מען דארף אימפיעטשן בכלל דעם גאנצן מעיאר, זיי האלטן ער טויג נישט צו זיין דזשאב, די מינוט ווען מען רעדט שוין די שפראך אפילו מ'וועט אים נישט אימפיעטשן, ער גייט שוין נישט זיין קיין סוקסעס, און נישט דאס האט ער געוואלט. און די זעלבע איז אויף טאמפסאן, זיי שרייען אלע צייטונגען די מענטש האט דאבל סטענדערט אין יעדע פאליסי, דא האט ער ארויסגעלאזט אפאר עפריקען אמעריקענס, און אן די אדער הענד לאזט ער יעדן אידישן פארברעכער וואקן, און מען רעדט שוין נישט פון סעקשועל אביוז, מען רעדט שוין נישט פון דעם, מען רעדט. פשוט איינפאך מען האט געהארגעט שטארק און קיין ס'נישט דא קיין טרעיס ווער ס'האט עס געטוהן. נאך א מזל די סאטמארע חיות זענען נישט אינגאנצען באלעבאס, ווען נישט וואלטן זיי נאך געזאגט אהרן וואלט געזאגט אז זלמן לייב האט עס געטוהן און זלמן לייב וואלט געזאגט אז אהרן האט עס געטוהן. נאר ברוך השם דער גוי האט זיך שוין אויסגעלערנט ענקערע אזיאטישע מארמאראשער וועגן. סאו עט די ענד אוו די דעי עטס ווילטס לעבן אזוי? עטס מיינט אז דאס איז גוט? עטס וועט זעהן וואסערע א חרבן עטס האטס געברענגט אויף ענק. דא וועט זיין ארגער ווי בראזיל, מ'וועט מיט מאשין גאנס נישט קענען גיין אין די גאס. דא גייט זיין א מורא'דיגע שלאכט צווישן די פאליס און צווישן די מעיאר'ס אפיס, און דאס איז קיינמאל נישט געווען נאך. אייביג איז געווען די פאליס האט געארבעט אינאיינעם מיט מעיאר'ס אפיס, און דאס איז געווען די שטארקייט פון דזשוליאני, ער האט געוואוסט ווי אזוי צו כאפן די פאליס און ארבעטן מיט זיי. און דעיס האמער אונז צו שטיין. יעצט איז געווארן א ספליט צווישן די פאליס צווישן די מעיאר. דער מעיאר איז אריינגעקומען זאגן וואס איז געשעהן אין האספיטל איז געווען דארט א פאדיום און ער האט געדארפט קומען זאגן וואס איז געשעהן. איז געגאנגען די פאליס בעלעווע בענעוועלענט אסאסיעישן מיט אלע פאליס האבן זיך אויסגעדרייט מיטן ריקן צו אים. דעט מיענס אונז זעמער דיך נישט גורס. דעט מינס יו אר גוד פאר נאטינג, און פארוואס? ווייל ער איז דאך, ער האט א ווייב א שווארצע און ער האט אנגערייצט זיין זון, און דאס בעקפייערט, אלל אוו דיס טינגס אר בעקפייערינג, און אונז לעב מיר יעצט אין זייער זייער סכנה'דיגע צייט, יעצט פארוואס איז מען געגאנגען פון באלטימאר און געקומען שיסן דא צוויי פאליס? פארוואס האט מען עס נישט געטון? אין פערגוסאנס אין מיזורי,, ווייל יעדער ווייסט אז ברוקלין איז די ביגעסט צעגייענערס ווען ס'קומט צו לאו, יעדער ווייסט וואס טשארלס היינס האט געטון אלע יארן, ס'איז געווען א, א אומגליק אז די גאווערמענט האט עס צוגעלאזט, אונז האמיר געהאט פרעזידענט קארטער איז געווען ביזי אז אין איראן איז נישט דא קיין מענטשן רייטס, און וואס איז אין ברוקלין? אין ברוקלין איז יא געווען מענטשן רייטס אלע יארן, מ'האט געטון דא וואס מ'האט געוואלט מיט יעדן. יעצט הייבט מען אן אז דאס איז בייעס קריימס, דאס איז העיט קריימס, אז שניצלער האט געגאסן אויף מיר בליטש דאס איז נישט קיין העיט קריים? ער האט עס געגאסן פאר לאוו? מען האט דא געטון וואס מען האט געוואלט. יעצט גייען מיר נעקסטן סטעפ, די פאליס איז אויך די זעלבע, איינער איז אריינגעקומען צו די פאליס און געמאכט א ריפארט אז מען האט אים געטאטשט א קינד, איז מען געגאנגען די ליעזאן האט גראד דא געקאלט גיי מאך א קאונטער ריפארט און נאכדעם האט מען זיך אויסגעשלאגן אין פאליס סטעישן, ברוך מרדכי דער מנוול דער חזר, האט מטמא געווען צענדליגע יארן קינדער און יעדער האט עס געוויסט, איינער האט אים גערופן צו די פאליס איז ער נישט געקומען, שפעטער איז געגאנגען יענער האט אים אנגעמכה'ט די ביינער האט ברוך מרדכי גאר יענעם איינגעזעצט. איז דא דא איינער וואס האט געמאכט פאר די פאליס האט ער געמאכט אין פאליס סטעישן אין די ניינטי האט ער געמאכט א שיינעם קיטשען ווייל ער ארבעט מיט קיטשענס אויף דעם איז ער געווארן די ליעזאן. דאס האט געמעגט אזוי אנהאלטן? און דער עולם איז געווארן פעד אפ און ברוך השם ס'באסטעד ווייל דא גייט יעצט זיין א ווארלד וואר טרי. צאמצוברענגען די פאליס מיט די עקטעוויסטס עט זיין זייער שווער, און ווער שמועסט דאך אראפצוזעצן די פאליטישאנס דארט, סגייט יעצט זיין גרויסע ראליס אגענסט די פאליס, די פאליס איז אים משוגענער ער שטעלט זיך איין זיין לעבן, איך געדענק אמאל סאיז געווען אז ס'האט נישט געטארט זיין אפן זונטאג סהאט געהייסן עפעס א לאו איך געדענק נישט וועלעכע בלו לאו צו וואס, בקיצור די פייערלעשערס האבן גענומען גרויס געלט און מהאט עס פארקוקט., איין שיינעם טאג איז געווען א פלאץ ווי ס'איז נישט געווען קיין פייער עסקעיפ אין א תלמוד תורה איז געגאנגען דער מנהל און ער האט געגעבן גרויס געלט. האט ער געזאגט איך נעם נישט. פרעגט ער פארוואס דו נעמסט דאך ביי די בלו לאו נעמסטו דאך וויפיל געלט צו לאזן זאגט ער דארטן איז עס נאר א לאו אויב מ'מעג יא זיין אפן צו נישט אז מ'טשענדזשען די לאו איז נישט קיין פראבלעם. דא אז איך לאז דעם פייער עסקעיפ וואס ס'דארף זיין דא איז און ס'איז נישט דא און איך לאז עס דורך און דזשעפערדייז איך מיין לעבן נעווער מיינד די טשילדרענס לעבן. מיין לעבן, איך וועל דארפן דא קענען ארויפגיין, איך וועל מוזן ארויסשלעפן מענטשן פון דא, און אז כ'האב נישט אוואו צו שטיין און וועל איך זיין, וועל איך זיין אין דזשעפעדי, מיין לייף וויל בי אין דזשעפעדי. פאר זיין לעבן זארגט ער זיך. דאס זעלבע דא אויך, די פאליס, זיי נעמען געלט פון די ליעזאנס, נאך פופציג טויזנט, נאך צען טויזנט, נאך א קיטשען, נאך, עט די ענד אוו די דעי יור לייף איז נאו אין דזשעפעדי. מענטשן זענען געווארן פעד אפ. איך בין נישט אוקעי'ן אז מען מעג נעמען צוויי אומשולדיגע פאליס און זיי שיסן, איים נאט סעיאינג דעט איך זאג אז ס'איז געווען אוקעי, חס ושלום, ביקאוז אויב מען האלט מיר שוין אויף אזא מצב אז ס'איז וועדזשילענטי און ס'אול אווער, זעמער אזוי ווי אין בראזיל, וועט יעדער מוזן גיין מיט א מאשין גאן, אפילו די קארס וועט מוזן זיין געפאנצערט, נאר וואס אז אין די לאנג ראן האט די פאליס גע'עקט סאו קאראפטעד אז דער עולם איז געווארן פעד אפ, איך פארשטיי ביידע צדדים זייער קלאר, נישט אז ער האט געשאסן, נאר פארוואס ער איז געווארן פעד אפ. למעשה האט מען גענומען א מענטש מ'האט אים געטשאוקט און מ'האט אים געטשאוקט צום טויט און ער האט געשריגן איך האב אסטמא און אין יעדע זאך איז אזוי געווען אין יעדע זאך איז געווען אז מ'האט געכאפט עפריקען אמעריקענס מ'האט זיי איינגעזעצט זיי זיצן אין אלע דזשעילס פארוואס ווייל די ווייט חברה מיט די סאטמארע חברה מיט די בלאק וואוט חברה האבן געהאט וועגן אזוי זיי האבן זיך ארויסגעדרייט. אז ברוך מרדכי גייט אין די גאס זאלסטו פארשטיין פארוואס מען האט געשאסן די פאליס, יו שוד אנדערסטענד איט, פיפל אר פעד אפ. נאכאמאל, איך דזשאסטיפיי נישט וואס זיי האבן געטון צו שיסן פאליס, אינעסענט פאליס, און איך דזשאסטיפיי נישט אפילו ווען די פאליס לויפט דיר נאך, דו טארסט נישט שיסן א פאליסמאן, באט אן די לאנג ראן דער עולם האט אנגעקוקט אזא קאראפשען, סאו טו דעם איז די פאליסמאן מער נישט קיין אוטאריטי, יעצט קומט זיך אים אויך נישט צו שיסן וועגן דעם, אבער מען האט ארויסגענומען די מענטשען פון די האזע. סאו סאטמאר האט דעס געוואלט? פיין האט עטס עס יעצט, יעצט וויפיל איז ווערט אייערע מיליאנע דאלערדיגע דירות? גארנישט, א זעץ אין דר'ערד איז עס ווערט, עטס זענטס פינישט. יעצט דער שווארצער קען פייטן פאר סיוויל רייטס, ער קען מאכן א דעמאנסטרעישן, אונז זעמיר אידן אונז האט מען אנדערש אויסגעלערנט, אונז האט מען אויסגעלערנט די תורה, די תורה וועג, אונזער רבי זכרונו לברכה, און אפילו נאכן רבי'ן זכרונו לברכה, סאטמאר האט געמאכט הונדערטע פראטעסט, ס'האט זיך אויסגעלאזט אמאל מיט בלוט, ס'האט זיך אויסגעלאזט מ'האט געווארפן גארביטש קענס אויף פאליס, ס'האט זיך נישט אויסגעלאזט מיט ווייעלענס. סאו, אונז זעמיר תורה'דיגע מענטשן, מ'האט אונז אויסגעלערנט איידלקייט. אבער ווען אונז זאלמער נישט זיין דעי תורה'דיגע איידלע מענטשן, וואלט מען אונז געטון די זעלבע וואס די שווארצע טוהן, מ'וואלט געפייט פאר אונזערע רייטס און מ'וואלט גענומען מאשין גאנס און גאנס און מ'וואלט אנגעהויבן צו טוהן וואס מ'טאר נישט. ווייל דו קענסט נישט ארויסנעמען מענטשן פון די האזע. א מאמע האט א קינד, זי שוואנגערט אים, זי געבוירט אים, זי ברענגט אים אויף, קומט ברוך מרדכי און נעמט זיך ארויס די ערוה און שטופט אים אין אחור אריין. און דאס אלעס איז א דזשאסטיפייד? מען האט איבערגעדרייט דעם גאנצן לאו סיסטעם, יעדער האט געזען ס'איז פול מיט קאראפשן, און אפילו די צייטונג וואס זיי האבן באטאנט די גאנצע צייט דעם אלן דערשאוויץ האבן זיי געזאגט ער איז א קרוק א פארברעכער, ער האט אסאך אסאך מאמענטום פארלוירן מיט דעם וואס ער האט זיך אריין געמישט דא, און ער האט נאך געשריגן די גאנצע צייט ער פראטעקט אן אינעסענט מענטש, אבער ווען ברוך מרדכי האט געזאגט יא כ'האב אכט חדשים גערעיפט איז ער שוין נישט געקומען. ער פארלירט קרעדענשעלס, ער פארלירט זיין וועליו, דער עולם זעהט עס, דער עולם איז נישט משוגע, פארקערט, יעדעס יעדע קעיס וואס טאמסאן האט דא געפירט קאראפט דאס איז פאר אונזער בענעפיט ווייל אין הכי נמי שניצלער איז נישט געגאנגען אין דזשעיל אבער די גאס זעהט די גאס שרייבט וועגן דעם יעצט איז געווען מ'האט באפרייט דעם ליובאוויטשער האט מען געגעבן נאך איין טאג פון אין רייקערס איילענד אלע צייטונגען זענען ביזי און וואס איז געווען מיט ראביי ראזענבערג און וואס איז געווען מיט די מענטשען וואס האבן געזאגט ליגענט פאר א גרענד דזשורי אין ברוך מרדכי'ס קעיס נע ליסען רוים האט מען נישט געבויט אין איין טאג. ס'דויערט צייט ביז דער עולם כאפט אין וואסערע א קאראפטעד סאסייעטי מען לעב מיר. יעצט איך ארבעט שטארק מיט די גאווערמענט אז מען זאל נישט ארויסלאזן דעם דיסטריקט אטוירני'ס קאראפשענס אויך נישט, מען גייט זיך יעצט אראפזעצן, אויב מען וועט זיך אראפזעצן. די חברה וואס זענען אנטי פאליס האבן געוואלט יעצט מאכן גרויסע דעמאנסטרעישאנס איבער גאנץ אמעריקע, נאר מען האט זיי קוים איינגעבעטן ברחמים אז ווי לאנג די צוויי פאליס זענען נישט לעיד טו רעסט, וויזלאנג מען באגראבט זיי נישט, זאל מען נישט טון גארנישט, אבער נאכדעם זיי גייען זיך נעמען. דער איז נאו ריזען פארוואס א פאליס זאל זיין קאראפטעד, די ארבעט זיך אויף ביידע צדדים, קוקטס אין מאנראו אלע יארן, נעמטס ארויס די פיילס ווי קאראפטעד די פאליס זענען געווען, זיי האבן געטון די ארגסטע זאכן, פארוואס? זיי האבן מורא געהאט פאר די אהרונישע פאוער וואוט, די בלאק וואוט האבן זיי מורא געהאט, דער איז נאו וועי דעט דער אלאוד טו דו דיס, דעטס וואי ווי אר אין אמעריקע, אונז האמער אראפגעווארפן דעם אלטן אזיאטישן מארמאראשן שיעבוד, דאס האמער איבערגעלאזט פאר היטלער מיט די אלע אידן וואס זענען דארט געבליבן. די זאלן עס ניצן. אונז וויל מיר פרידאם. און עס קען נישט קומען א ראצער ווי שניצלער און מיר גיסן בליטש ווייל כ'האב געזאגט זיין טאטע איז א נואף. ווייל איך האף עס נאך צו פרואוון. איך האף עס צו פרואוון. כ'האב די מענטשן. און איך האף זיי וועלן נאך קומען פארווארד וואן דעי. ס'האט גענומען דעם וויקטעם פון טויבנפעלד אויך יארן ער זאל קומען פאראויס. און דער לויער שרייט זיינער, יא, לאמיר זאגן ער האט געזינדיגט, ס'פעסט סטעטשוס אוו לימיטעישן. און זיי האבן געוואלט אנדרייען אז מ'האט שוין געהאט געפיילט ביי די פאליס. ס'איז ליגנט. ס'איז דא דא א סייקייטריסט אינוואלווד. די סייקייטריסט האט אים נישט געלאזט שטיין אויפן סטענד ווייל זי האט געהאלטן דער איז נאט קעיפעבל יעט, זיי האבן אים געמוזט קודם ארויסנעמען פון דעם אין דעם געוואלטיגן תהום ווי דער שייגעץ טויבנפעלד האט אים אריינגעשטעלט. סאו אל דיס טינגס העוו טו סטאפ, סאו אז איך זאג אז שלום שניצלער איז א חזר איז בליטש אין מיינע אויגן גייט מיך נישט אפשטעלן, וויאזוי האב איך געזאגט דעמאלטס אויפן טעלעוויזשן? כ'האב געזאגט כ'על ארויס האנטן די חברה מיט א בליינד דאג, א בליינד דאג מיינט איינער וואס א בלינדער גייט ארום מיט א הונט, דאס איז א וועג? אזוי האט מען געמעגט זיך פירן? דאס אלעס געווען עקסעפטעד, פארוואס? ווייל די פאליס זענען קאראפטעד, יעצט גייען זיי באצאלן א פרייז, דער פאליסמען העט וויסן אז איך טוה אן א בעדזש, איך בין דא צו פראטעקטן באות סיידס, די קרימינאלס ענד די פיפל אוו דזשאסטעס, און דזשאסט ביקאוז דער מענטש פון דזשאסטעס איז א שטילער און ער קען נישט ארום גיין שרייען און ווארפן באטלס מיט שטיינער, און גארביטש קענס דאס נאט מין דעט ווי דאונט דיזערוו טו בי הערד. א חוצפה וואס דא איז פארגעגאנגען, ס'איז אנבעליוועבל. און ס'איז געווען מיטגעארבעט מיט די דזשאדזשעס און מיטן דיסטריקט אטוירני'ס אפיס דעמאלטס וואס איז געווען טשארלס היינס און היינט מיט מיסטער טאמפסאן. נא נא נא נא דאס גייט נישט גיין. איך זאג אייך באמת פון דעם געוואלטיגן מלחמה וואס גייט יעצט פאר צווישן די פאליס און צווישן די מעיאר דאס פון דא וועט ארויסקומען אז. יעדער איינער העט מוזן זיך צושטעלן צו די רעכטע זייט, ביקאוז נאובאדי וואנטס טו היער דיס גארביטש ענימאר, דזשאסט ביקאוז ער איז א פאליס, יעצט איך בין נישט געווען אין די פערגוסאן סטארי, מען האט אים טאקע אנגעמאקלט אלעס פארשטיי איך, באט זעקס מאל צו שיסן דזשאסט דאזענט סאונד סטרעיט, איט סאונדס אז ער איז געווען א שווארצער האט מען געזאגט א כפרה אויף'ן, ס'איז דארט דא רעישעל פראבלעמס די האול טיים טרו, און ס'איז איבעראל דא רעישעל פראבלעמס. און אונז האמיר אויך רעישל פראבלעמס, נאר ביי אונז הייסט עס נישט רעישל ווייל אונז זעמיר נישט שווארץ מיט ווייס, ביי אונז הייסט עס קאמיוניטי צו חסידים עגענסט די אינעסענט פערסאן. יעצט לאמיר גיין ווייטער, לאמיר דא קוקן וואס דא איז געשען, מען האט אונז געזאגט אז אונז טאר מען נישט, פאר קיין שום געלט אין די וועלט נישט, טאר מען נישט אה פארקויפן צו פארדינגען פאר ארטיסטן, איי זיי צאלן פינף מאל די פרייז, איך בין א קאמיוניטי, וואס געסטו פאר די מענטשן אין די קאמיוניטי, א מכה געסטו, גארנישט. יעצט איז דא דא מען האט ארויסגעווארפן איך ווייס צוואנציג אינגעלייט צו וויפיל פון זייערע הייזער, דאס אלעס איז בארעכטיגט, יעצט איז דא דער יאקאבאוויטש דאס איז די פעמילי פון נואפים די וואס זענען געבוירן אן א זיפער אינגאנצן, איינער האט סעקרעטעריס אפגעפירט אשת איש, און דער אנדערע ברודער האט געוואלט זיין שניר אפפירן, יעדעס מאל זיי האבן מזנה געווען האט דער טאטע געבויעט א שול, דאס איז געווען דער מזבח כפרה, האט ער יעצט אז ער געט דארטן אוועק מיט הונדערט הונדערט פופציג טויזענט דאלער ביליגער, באדאם זי וויפיל דער גוי און דער עולם לויפט און מען טראגט דאס געלט פאר לאבין און מען מאכט שטרות. איך וויל ענק אויסזאגן א סוד. דער גוי צאלט טאקע מיט הונדערט הונדערט פופציג טויזנט דאלער מער אבער יעדע זאך וואס איז אויפן קאנטרעקט דאס איז דארטן געמאכט. ביים איד איז דער קאנטרעקט איין זאך און וואס ער מאכט איז א צווייטע זאך. דו קענסט אים נישט רופן אין ערגעץ ווייל דעם חספא בעלמא מיט דעם שטיקל פעיפער וואס דו האסט געגעבן הונדערט פופציג טויזנט דאלער א דעפאזיט ביי לאבין דאס איז אויך א גניבה וגזילה. דאס איז נישט מחייב אין ערגעץ גארנישט און דאס איז שווארץ געלט און דאס טאר מען אפילו נישט, מען טאר אפילו נישט רעדן פון דעם, מען טאר אפילו נישט וויסן פון דעם. סאו איך העט ענדערש באצאלט פארן גוי הונדערט פופציג טויזענט דאלער מער און ס'זאל זיין ליגעל פון אנפאנג ביז צום סוף ווי צו געבן פאר דעי חברה יאקאבאוויטשעס באלד וועט ער אפמאלען די גאנצע שטאט טראסטס עם נישט קיין פעני קיינער וועט דיר נישט געבן גאלד פאר פופציג דאלער ווייניגער וויפיל ס'איז ווערט וויפיל דער טאגס איינארדענונג איז גלייבטס קיינעם גארנישט. און איך זאג נאך א זאך, ס'איז א ישועה גדולה אז מען האט ארויפגעצויגן אלעס אזוי הויעך, ווען דער אייבערשטער האט אונז ארויסגעצויגן פון מצרים האט ער געזאגט גייטס בארגטס צאם, און אונז האמיר געהאט אויפן וועג מיט וואס אנצוהייבן, דער אייבערשטער איז א גוטער צו אונז, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן ריעל עסטעיט וואס איז ווערד געווען צוויי טויזנט דאלער א הויז, היינט קענסטו אבער קריגן דערפאר צוויי, דריי, פיר און פינף מיליאן דאלער, רבותי כאפטס די אפערטונעטי, פארקויפטס פאר וועמען דו קענסט. און גיי ארויס א געווינער, ווייל דער סוף גייט זיין אזוי ווי אין בעדפארד סטייוועסאנט און אזוי ווי אין בראנזוויל, די גוים האבן אויסגעקויפט ביי אלע פיר קארנערס די הייזער און אראפגעשטעלט זייערע הינט, און מ'איז א גאנצע נאכט זומער געווען געהוליעט מיט קארטן און מיט דאמינאוס, און נאכדעם האט דער עולם איבערגעלאזט די הייזער אומזינסט, איז אנטלאפן.
און די זעלבע וועט זיין מיט ווילימסבורג, ווער ס'קען זאל כאפן יעצט א דאלער, קוקטס גארנישט, קוקטס נישט אויפן שכן, דער שכן האט דיר גארנישט געטון, זיין עסטעיט איז פונקט אזוי ארויף, און עטס קענטס עניוועי נישט בלייבן דא וואוינען, ס'איז צו הויעך די פרייזן, דער זנות איז הויעך, פון שפיטעלער ווארפט מען ארויס, דו האסט שוין היינט גארנישט אין ניו יארק, נאטינג. און מען דארף אנהייבן צו גיין אין אנדערע סטעיטס, יעצט איך וועל דיר זאגן ווי יא, טעקסעס איז זייער גוט, די קעראליינעס, נארט און סאוט איז גוט, באט ס'איז נישט אזוי גוט פאר פרנסות, אבער די עלטערע מענטשן קענען זיכער גיין דארט. און לאטס ענק נישט פאפן מיט די גרויסע פלאקאטן אז אינדערהיים האט דער שואל ומשיב אויסגעשטעלט פלאקאטן אז מ'האט נישט געטארט פארקויפן. אינדערהיים איז געווען א שטאט, מ'האט זיך געזארגט איינער פארן צווייטן, דא זארגט מען זיך פאר דיר גארנישט, מען וויל דיך אונטערברענגען, און ממילא ביסטו נישט מחויב דיך צו זארגן פאר יענעם אויך נישט, און ס'איז ממש א חסד השם אז מען געבט אונז אזא פרייז, וואס וואלט דען געשען ווען אונז דארפן ווען לויפן פון דא, און מען געבט אונז נישט גארנישט אויך נישט, דאך א חסד השם, נוצט אויס די געלעגנהייט, לאזטס איבער בארא פארק אויך, לאזט עס איבער פאר די אלטע אידן וואס האבן עס געקויפט פאר ביליג, אונז דארפן אנהייבן נייע קאמיוניטיס. און נישט שטעטעלעך, בוי בויט נישט קיין שטעטעלעך, די שטעטעלעך זענען די גרעסטע דיסגרעיס און די גרעסטער חרבן פאר כלל ישראל, קודם קען מען וויסן יעדער ווער ס'האט די שטאטישע זאכן, נאכדעם דער גוי ווערט דזשעלעס אז דו האסט פופצן קינדער און ער האט נישט, און ס'איז זיין טעקס מאני, ס'פעלט דיר נישט אויס, וואוין אין א גוי'אישע שטאט. אין דער אלטער היים האט מען אויך געוואוינט אינאיינעם מיט גויים, ס'איז געווען א אידישע פערטל, ס'איז געווען אלעס, יא אבער מען האט געוואוינט אינאיינעם, מען האט זיך נישט געבויט שטעטלעך, די שטעטל געט דאך א פאוער וואוט, און עט די ענד אוו די דעי האט מען גערוידעפט אידן, אין קרית יואל האט מען אלע יארן גערוידעפט ווער ס'האט נישט מיטגעהאלטן מיט די פארשאלטענע פארטייען. כאפטס און לויפטס, דאונט קאמפלעין. און טאמער קומט יעצט א נייער שטערן, יאקאבאוויטש, וואס ער גייט דיר געבן ביליגער מיט הונדערט הונדערט פופציג טויזענט דאלער, אזוי זאגט ער דארטן ביי די דאמזי, זאלט איר וויסן, עט די ענד אוו די דעי עסטו אויסזעהן אזוי ווי מען האט אויסגעזעהן דא אין דעם דירה וואס מען האט ארויסגעווארפן די אינגעלייט. און אזוי ווי מען האט אויסגעזעהן דעמאלטס אויף די וויזשען ווען מען האט עס פארקויפט פאר פערציג און האבן די רבנים דער גאלאנטער מיט דעם דושינסקי מען האט עס ארויף געדרייט ביז ס'איז אנגעקומען אויף אכציג און הונדערט טויזענט דאלער דאס איז אידישע געשעפטן ווייל אין קאורט טאר מען דאך נישט גיין. און ביי דין תורה איז וועם איצעלע פומפ געפעלט דעם וועט ער מאכן אז דער זאל געווינען. איך האב געזאגט פאר מיינס א משפחה איינמאל זעה דיין טאטע זאל צומאכן דעם האטליין עסטו געווינען די דין תורה האט מיין משפחה געזאגט אבער אזוי גיי איך נישט צו דין תורה האט מוותר געווען אויב דאס איז א דין תורה? עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן, איך בין זייער זייער פארווייטיגט, נישט סתם, איך האב אפילו שוין געהאט הרהורים רעים איך זאל אויפגעבן אינגאנצן דעם האטליין. אזוי פארווייטיגט בין איך. כ'האב פאריגע וואך פארציילט א מעשה פון ר' בערצי שפירא, זיינע קינדער האבן געגעבן פאר א מוסד וואס ס'האלט ספרדישע מיידלעך, א רוב זענען ספרדישע, ס'איז דא אשכנזישע אויכעט, און דאס איז געמאכט פאר אזאלכע וואס האבן נעבעך נישט קיין עלטערן, זענען יתומים. ס'הייסט גורלס טאון אוו דזשערוזעלעם, ס'הייסט בית לפליטות, ס'האט עס געגרינדעט פאפענהיים און ס'האט עס ס'דא איינער וואס ס'העלפט אים מיט ראזענפעלד אברהם'ל ראזענפעלד, עניוועי איך האב געזאגט אז ווען פאפענהיים לעבט ווען וואלט ער זיכער נישט צוגעלאזט אז מ'זאל נעמען געלט אז דארט די קאנדישען איז געווען אז דער בעלזער רב מוז קומען אריין אין די מוסד און געבן דארטן א ברכה קודם כל האב איך באקומען א דיים א דאזען טעלעפאן קאלס אז איר ווייסט נישט וואס איר רעדט און איר זאלט צוריק ציען און איך צי טאקע צוריק. זיי זאגן אז א האלב יאר צוריק איז פאפענהיים געגאנגען איינלאדען דער אלטער פאפענהיים לעבט ער פירט עס נאר נישט אפישעלי און ער איז געגאנגען איינלאדענען דעם בעלזער רב ביי זיך אינדערהיים און בעלזער רב איז דאך א קלוגער מענטש האט ער געזאגט נו וואס זאל איך טוהן אז טאמער איך קום וועט מען דארפען נאך שרייען צו נאך ווארפען אייער האט ער געזאגט איך געב דיר אן אפיציעלע הזמנה איך געב דיר אונטערגעשריבן סא דער בעלזער איז נישט קיין נאר, ער האט געוויסט וויאזוי מען דארף גיין צו די רוצחים. יעצט איז אזוי, איז פאפענהיים האט אים יא גערופן, האב איך געהאט א טעות? איך צי צוריק, כ'האב געהאלטן אז פאפענהיים איז צו ערליך געווען פאר דעם, ניין, זעהט אויס ער בייגט זיך אויכעט. אדער האלט ער אז די גאנצע חרם מיטן איסור וואס מ'האט געלייגט אויפן בעלזער איז געווען א דזשאוק. סא איז קודם כל מוז איך זיך אפאלעדזשייזן. איך האב געזאגט אז דער אלטע פאפענהיים וואלט עס קיינמאל נישט צוגעלאזט, דערווייל ניין, פאפענהיים האט א האלב יאר צוריק גערופן דעם בעלזער רב בכתב און ער האט אים איינגעלאדענט, און שוין, איך זעה שוין ס'איז טאקע נישט דא אויף וועם זיך צו פארלאזן היינט, ס'איז נישט דא קיין שיטה, ס'איז נישט דא קיין רבי, ס'איז נישט דא גארנישט, די עדה החרדית האט אזוי אראפגעברענגט דאס נאמען קנאות מיט אידישקייט אז ס'איז א דזשאוק, באט עניוועי. יעצט וועל איך גיין סטעפ נאמבער טו, דער בעלזער רב איז געקומען, צו די מסיבה. איך וויל דיר זאגן. ביי יעדן נארמאלן מענטש, כ'מיין, ביי מיר זעט עס אזוי אויס, און כ'מיין ביי יעדן נארמאלן מענטש זעט עס אזוי אויס. שטעל דיר פאר, אמעריקע האט געמאכט יעצט שלום מיט קיובע. איי, ווי לאנג דער שלום וועט דויערן ווייסט מען דאך. ס'איז נישט קיין שלום. ס'איז אבאמא זאל ווייזן אז ער קען נאך עפעס טון, ווייל ער קען דאך צוויי יאר נישט טון גארנישט. עניוועי, דער קאנגרעס גייט אים נישט לאזן, דער סענעט. צו גוט. אבער קודם האבן מיר געמאכט שלום מיט אן אינזל קיובא וואס האט מינימום מענטשן, ס'האט דארטן צוויי ברידער גענגסטערס וואס זיי פירן דאס פלאץ אלע יארן. פיין, נאו פראבלעם. יעצט, דארט איז דא א סאניטעישן דעפארטמענט און מען זוכט יעצט איינער וואס זאל אריינווארפן די גארביטש אין די טראקס, אזוי ווי דא איז דא אין די פרי ווען מען גייט אין חדר זעט איר ס'שטעלט זיך אפ די טראקס. יעצט, נאכדעם ווען אבאמא. ארייט, אבאמא איז געווען א שוואכע פרעזידענט, איך געב, איך גיי געבן די משל נישט אויף אבאמא, איך גיי געבן די משל אויף ראנאלד רעיגען. נאכדעם ווען ראנאלד רעיגען איז ארויסגעגאנגען פון די ווייט האוז, ווען מען אפערט אים א דזשאב ער זאל פארן אויף קיובא און ווערן דער גארבידזש קאלעקטער אריינצואווארפן אין טראק, וואלט ער עס געטוהן צו ער וואלט עס נישט געטוהן? העהעהע יעדער לאכט, הא? עטס לאכטס אזוי הויך אז איך קען אפילו נישט מער הערן די אייגענע קול? ס'איז א דזשאוק. די זעלבע איז דא מיטן בעלזער רב, דער בעלזער רב האט געוויזן סוקסעס, ער האט אויפגעבויעט פון גארנישט האט ער אויפגעבויעט בעלז, ער האט, ס'איז נישט געווען גארנישט אבער ער האט אריינגעלייגט די כוחות מיט די געלטער און ער האט אויפגעבויעט לשם ולתפארת די שענסטע קריה און ער האט אויפגעבויעט א שול דארטן קיין עין הרע קיין עין הרע, איינער פון די גרעסטע סוקסעספול רבי'ס וואס איז דא, שטעל דיר פאר. געגאנגען, די עדה האבן געזאגט פארן בעלזער רב, קום יעצט צו אונז אריין אין אונזער'ס א מוסד און דיינס א מענטש וועט אונז געבן געלט און מען וועט דיך לאזן רעדן, דאס הייסט מ'וועט דיך לאזן אריינווארפן דעם גארביטש. ווער איז די עדה? וואס איז די עדה? ס'זענען א פאר משוגעים וואס זיי גראבן טויטע און זיי מאכן פראטעסט ווייל זיי באקומען געלט, דאס איז די גאנצע עדה. ס'איז נישט דא קיין עדה. אמאל נאך געווען דער גרויסער תלמיד חכם דער גאון דער רב ווייס. נאך געווען עפעס, ער האט געשאקלט מיט די וועלט מיט זיינע פסקים, דער מנחת יצחק, היינט וואס האט מען דארט, א מענטש האט זיך אנגעטון א גרויסן פעלץ, ס'איז א שאד געווען צו הרג'ענען דעם בער פון וואס מ'האט אראפגענומען די פעלץ, דער בער איז געווען מער ווערד ווי ער, דער בער האט נישט געגעבן נבילות און טריפות און געמאכט א שווייג. סאו, די וועי איי לוק עט איט אז די בעלזער רב איז געגאנגען דארט, האלט איך אז ער איז געווארן דער גארבידזש אריינווארפער אין קיובא. דעטס אלל ער איז. ער שטייט פיל העכער פון די גאנצע עדה החרדית. דאס ביסל וואס די עדה האלט זיך נאך אין די ראם איז ווייל דער בעלזער האט א הכשר, און ער האט זיך געלאזט פון די משוגעים. יעצט לאמיר גיין ווייטער, סטעפ נאמבער טרי. די ברידער האבן געגעבן אין זייער טאטענס נאמען א מורא'דיגע שיינע זאך, זיי האבן געמאכט א בית יתומים, זיי האבן עס געגעבן פאר סאטמאר פאר די עדה החרדית, זיי די מיידלעך לערנען אין בנות ירושלים, דארט זאגט מען אז בערעלע איז א גראבער, בערעלע איז א חזיר, בערעלע איז א שייגעץ, איך האלט נישט אזוי, איך זאג ענק נאר וויאזוי מען לערנט, ווייל איך ווייס וויאזוי מען לערנט דא אין סאטמאר אויך, היינט לערנט מען שוין די ארונים אז די זאליס איז אזוי און די זאליס אויף די ארונים, אבער אמאל האט מען זיך געשאסן נאר אויף בערעלע. ווייל ער איז דאך געווען דער קאמפעטישן פאר סאטמאר. סאו פאר אזא מוסד גייסטו געבן געלט אז זיי זאלן אויפכאפן די קינדער און זאלסט אפילו נישט קענען באקומען א שידוך פון דארט? ווען ס'איז געווען די מעשה מיט דינה מיט יעקב אביני'ס טאכטער שרייען זיי אלע בנותינו אונזערע טעכטער האבן זיי געגעבן פאר אונז און אונז האמיר געגעבן פאר זיי. דער קיום העולם איז חתונה צו האבן, האבן פרויען וואס זיי קענען האבן קינדער. סאו אז מ'וויל אויפשטעלן אידישקייט מוז עס זיין פרויען וואס האבן קינדער. ביסטו געגאנגען און דו האסט גענומען, דו האסט עס געגעבן א מוסד, ווי דו וועסט פון דארטן קיין קינד נישט קענען האבן. האט שוין אמאל דען די עדה החרדית געגעבן א מיידל פאר בעלז, אויסער אז ס'איז געווען א סיריעס פראבלעם? האט שוין אמאל א בעלזער מיידל חתונה געהאט מיט א ירושלימ'ער בחור? קיינמאל אין לעבן נישט. וועגן דעם אינוועסט נישט איין חסידות אינעם אנדערן, ווייל יעדער דארף זיך האבן זיינע יונגלעך מיט די מיידלעך מען זאל קענען וואקסן, און קיינער זוכט נישט פון די פרעמד. אין סקווער, ביי דעם סקווערער רבי'ן, איז דא אזא זאך אז טאמער האסטו חתונה מיט א בחור נישט פון סקווער, מוזטו גיין לע ארויס פון דא, גיי זוך דיך ברעך קאפ. צוברעכט ער משפחות ווייל ער מוז האבן א ריינע ראסע. סאו וואס האסטו יעצט געטון? דו האסט געגעבן געלט אז מ'זאל כאפן מיידלעך, און וואס זאלן טון די מיידלעך? די מיידלעך זאלן נאכדעם חתונה האבן מיט מענטשן וואס זיי שעלטן דעם בעלזער רב. יעצט איז אזוי, ווען בעלז האט אזא בית יתומים, זאג איך גארנישט, וואס איז א חילוק אויב זיי זיין כאטש אידן, זאג מיר בעלז האט שוין אזא בית יתומים? יעצט, ס'איז געווען א מעשה דא אין אמעריקע, וואס איך האב מיטגעהאלטן, איך האב געארבעט אין אן אפיס וואו ס'איז דורכגעגאנגען מיליאנען דאלער צדקה, איך בין געווען דער גבאי צדקה, ס'איז געווען אזוי, די אלע פוילישע אידן האבן זיך באקלאגט אז זייערע מיידלעך פון בארא פארק ווילן נישט נעמען קיין גערער בחור, האט מען אנגעהויבן צו דערגיין פארוואס, גער האט זייערע זאכן אז זיי האבן. תקנות נאך די חתונה, אבער נישט דאס איז עס געווען, ווייל דאס מיידל וואס זי קומט פון א גערער שטוב איז צוגעוואוינט צו דעם. האט מען דערגאנגען אז זיי לערנען אין בית יעקב אין בארא פארק, און די מנהלים דארטן מיט די אלע זענען ליטווישע און זיי רעדן צאם אויף חסידים כל דבר אסור. זיי האלטן נאך אן די מחלוקת פונעם גאון מיטן תניא. יא, זיי האבן צוזאמגערעדט חסידים זענען ליידיגייערס, זיי האבן צוזאמגערעדט אויפן גערער רבי'ן אויך, זיי האבן צוזאמגערעדט אויפן בית ישראל, איך האב געהערט זאכן וואס זיי האבן געזאגט, אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם ווייל נישט דאס איז דער מכוון, דאס איז נאר היסטערי. און מען איז אראפגעפארן צום גערער רעבן א משלחת פון פינף ערנסטע מענטשן, און מען האט דורכגערעדט מיטן גערער רעבן וואס טוט מען דא? האט די גערער רבי געפרעגט, ער איז געווען זייער א אויסגערעכנטער מענטש, ווען איך רעד פון גערער רעבן רעד איך פון בית ישראל יעצט, האט מען אים געפרעגט, האט ער געפרעגט אזוי, אויב כ'וועל גרינדן אן אייגענע מיידל סקול עט עס נישט צוברעכן יענע מיידל סקול? ווייל אויף צו צוברעכן יענע בין איך נישט אינטערעסירט צו גרינדן א נייע סקול. האט מען אים געזאגט. מסתם יא. און צו מיר זיין מסתם די העלפט אדער מער ווי די העלפט פון די מאדזשאריטי. האט ער געפרעגט נאך א זאך. איך וואלט געוואלט זיי געבן אן אולטימאטום צוויי יאר און זיי בעטן אז אזוי ווי העלפט איז גערע מיידלעך איז העלפט פון די כלות מוזן נעמען גערע בחורים. האט מען געזאגט פארן גערער רעבן דאס עט מען אויסטרייען מ'עט זעהן צו ס'וועט ארבעטן. בקיצור, די אולטימאטום נאך צוויי יאר האט אויסגעוויזן אז נישט אמאל איין פראצענט האט גענומען א גערער בחור ווייל זיי האבן ווייטער געהאלטן אז די רעבעס זענען שקצים און און די ליידיגייערס חסידים זענען ליידיגייערס עניוועי די סוף איז געווען אז דער גערער רבי האט געהייסן מען זאל בויען אן אייגענע מיידל סקול און דעמאלטס איז געשטארבן בעני פישאף ער איז געוען אינוואלווד אין די זאך ר' בנציון פישאף זיין ווייב איז נעבעך געשטארבן דעמאלטס האט ער אפגעקויפט א גאנצן בילדינג אין בארא פארק א גרויס הויז און מען האט אנגעהויבן די גערע מיידל סקול און היינט איז עס לשם ולתפארת. יעצט כ'האב געוואלט פרעגן די וואס האבן געגעבן די גרויסע געלטער פאר די סקול בית לפליטות, האט עטס ענק אויסגענומען אז כאטש איין בחור אין פינעף יאר זאל נעמען א מיידל פון בית לפליטות? ניין! אין וואס האסטו דארט אינוועסטעד דיין געלט? די האסט נאך נישט קיין אזא מוסד, די וואלסט געקענט יוזן אזא מוסד, און דא ביסטו געגאנגען ד'האסט עס אוועקגעגעבן אן א פארוואס? וואס האט דיך געשטופט דאס צו טון? יעצט עסטו דאך מיך פרעגן, וואס איז דיינע ביזנעס? וואס ביסטו געווארן אזא פאטריאט פאר בעלז? ווי קומסטו דיך דא אריינצומישן? און יעצט זאל איך קומען צו דעם פונקט וואו איך וויל קומען. איך בין געזעסן אמאל אין אנטווערפן מיט ר' הערצל שפירא, און ר' הערצל האט מיר דערציילט געוויסע זאכן וואס ער איז דורכגעגאנגען, האט ער מיר דערציילט אזוי, כ'האב געזאגט פאר מיינע קינדער, זאלטס וויסן, די מאמע איז נישט געזונט, איך נעם זי אויף אמעריקע, מ'זאל איר געבן. טריטמענטס. כ'האב זיי צוגעזאגט איך ברענג ענק אהיים א געזונטע מאמע. למעשה האט ער אהיים געברענגט גארנישט, ער האט אפילו א קראנקע מאמע נישט אהיים געברענגט, ווייל זי איז אוועק דא אין אמעריקע, און מ'האט זי דא באגראבן, ווייל ס'איז עפעס געווען דאנערשטאג צו ווען מ'האט נישט געקענט שוין פארן אויף ארץ ישראל, האט ער געפרעגט דעם סאטמאר רב, האט סאטמאר רב זכרונו לברכה דער דברי יואל געזאגט באגראב זי דא אין אמעריקע אויף על תנאי, ווייל דער רבי האט געוויסט ארויסנעמען וועט מען זי שוין נישט. זי ליגט דא על תנאי. וואו האט מען זי געלייגט? אין סאטמאר, ער איז געווען א ידיד מיטן סאטמאר רב, זאגט ער נישט נאר כ'האב זיי נישט אהיים געברענגט א געזונטע מאמע כ'האב זיי אינגאנצן קיין מאמע נישט געברענגט אפילו זיי זאלן קומען צו א לוויה גארנישט כ'האב זי נישט געברענגט גארנישט כ'האב זיי אויסגעשפילט נעבעך האב איך געזאגט פאר דעם איד איר האט די אלע קינדערלעך האט איר אליינס מחנך געווען אן א ווייב זאג איך אים זענט איר נישט קיין מענטש איר זענט א סופערמען איר זענט א מלאך אין מיינע אויגן זענט איר א מלאך אז איר האט דאס געקענט באווייזן קיינער וואלט דאס נישט געקענט באווייזן, בפרט נאך דעמאלטס אין אנטווערפן וואס ס'איז נאכנישט געווען אזוי די בית חינוך'ס מיט, מ'האט נישט אזוי צוגעהאלפן פאר מענטשן מיט צובראכענע שטובער. איז וויל איך דיך פרעגן יעצט, דו וואוינסט אין אנטווערפן, אין אנטווערפן פעלט נישט אויס אזא בית יתומים? זיכער פעלט אויס, איך קריג דאך די טעלעפאונס וואס גייט דארט פאר. די וואך פרשת ויגש איז אין ווילימסבורג געשטארבן א פרוי וואס האט נישט געהאט פינף יאר נאך די חתונה קינדער, נאכדעם האט זי געהאט קיין עין הרע דרײַצן קינדער, אזויפיל וויפיל יעקב אבינו, ווייל דינה איז דאך אויך געווען א טאכטער. און אזויפיל וויפיל ענקער טאטע האט אויך געהאט דרײַצן, אזוי געדענק איך עפעס, ווען איך בין געזעסן מיט אים אין אנטווערפן פונקטליך פֿינף און פֿערציק יאר צוריק, אויפן צווייטן שטאק אין א בראון סטאון אין א קארנער האוז, אויף די זעלבע גאס ווי ר' יענקל האט געהאט די שול. מ'דאכט ס'מיר געזאגט ער האט געהאט, ער האט דרײַצן קינדערלעך קיין עין הרע. די וואך איז געשטארבן אין ווילימסבורג אזא פרוי, און זי האט איבערגעלאזט די קינדער, סאו וואס גיימיר יעצט טון? אין ווילימסבורג פעלט נישט אויס אזאנס, אלעס איז ביזי ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל. און דאס איז א גרויסע שאנדע. און נאך א זאך, אז דו האסט שוין יא געגעבן און דער בעלזער רב איז געקומען האסטו געדארפט הייסן די עדה זאלן אראפנעמען דעם חרם. בעלזער רב האט למעשה א גרויסן חרם ווייל ער האט גערעדט וואס מ'האט נישט געטארט. מיין חרם גייט דאך נאר ווילאנג איך האב דעם האטליין, די מינוט איך שפאר צו האבן זיי דאך געזאגט איז אויס חרם. סאו ווען איך וועל שטארבן נאך הונדערט און צוואנציג יאר מיטן אייבערשטנ'ס הילף אזוי ווי יעדער מענטש וועט שטארבן אויפן בעט געזונטערהייט, איז למעשה וועל איך דאך שוין נישט קענען זאגן פון קבר ארויס קיין האטליין. דעמאלטס וועט דאך עס אראפגיין, פון בעלזער גייט עס נישט אראפ קיינמאל ביז מען וועט אים דאס נישט אראפנעמען, און נאכדעם איז ער געגאנגען ער געשיקט דארט אפאר חברה זאלן גיין צום סאטמאר רבינ'ס ציון, דאס איז גארנישט ווערט, דו האסט מבזה געווען דעם איד ברבים בעט אים איבער ברבים, סאו אויב דו האסט שוין יא געלאזט דיך קאסטן אזויפיל געלט פארוואס האסטו נישט געזען מען זאל עס אראפנעמען, טוי ווי איך האטע זונטאג מאנטאג מיט די עדה פייגערן פאר געלט, און דו וואלסט עס געקענט אראפנעמען, פארקערט זיי וואלטן נאך. געמאכט פון בעלזער רב אז ער איז א היראו, איך ברויך עס נישט, פארוואס? ווייל איך האב זיך געשלאגן, און איך זאג אזוי ווי יוסף הצדיק האט געזאגט, כי גנב גנבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, איך ווייס וואס איך האב געטון, איך האב גארנישט געטון שלעכט, דער בעלזער האט פוער פיו געווען אויפן הייליגן רבי'ן האט ער פוער פיו געווען, ער האט עס קיינמאל נישט געטארט טון, דער וואז נאו וועי אז ער האט עס געמעגט טון. און נאכדעם האט ער קיינמאל אים נישט איבערגעבעטן ברבים, דארף ער זיך אויפשטעלן זאגן ילדות שהיתה בי האב איך דאס און דאס געטון, ס'האט דיר השי ת יא געגעבן אזוינפיל געלט האסט עס געדארפט טון מיט א חשבון, און יעצט לאמיר גיין ווייטער, סאו אין אנטווערפן איז שוין דא אזא מוסד וואו דו וואוינסט יעצט, ווען איך רעד צו ענק די געוועזענע וואך איז געפארן א ווייבל חתונה מאכן א קינד אויף ארץ ישראל, זי האט געהאט קענסער, זי איז געשטארבן, זי האט איבערגעלאזט די זעלבע דרײַצן קינדערלעך. און אין אמעריקע דארף זיך קיינער נישט זארגן אז ס'זאל זיין אזא זאך, סאטמאר, מען טוט פאר אידישקייט, יע, גראבן טויטע, ס'איז דא אזוינפיל צרות, און ס'איז דא אזוינפיל קינדער וואס האבן נישט קיין עלטערן, מען זאגט אויב דער טאטע שטארבט איז עס א בראך, און אויב די מאמע שטארבט איז דאס גאנצע הויז צוגרינד, און ס'איז דא הונדערטער אזאלעכע. און יעצט וויל איך גיין נאך א סטעפ פורדער, און איר מיינט אז יעדער וואס ער איז נישט געשטארבן, דער טאטע נישט געשטארבן, די מאמע נישט געשטארבן, לעבט מען שוין העפי? דאס איז אינגאנצן נישט ריכטיג, ס'איז דא בראוקען האוזעס וואס קינדער זענען נעגלעקטעד, און קיינער קוקט זיך אויף זיי נישט אום, קיינעם אינטערעסירט עס נישט. און יעצט גיי איך נאך א סטעפ פורדער, פאריגע וואך ווען כ'האב גערעדט פון דעם סאבדזשעקט, און כ'האב געזאגט אז מ'האט געבויעט א מוסד וואו זאלן קענען זיין, האט מיך אויפגעקאלט, א פרוי, זי זאגט זי איז א סאטמארע ווייבל זי האט געזאגט זי וויל זיך נישט טרעפן מיט מיר, זי הערט אויס מיין האטליין יעדע וואך, זי האט געקענט אלע מיינע טערמינאלעדזשיס, אבער זי וויל זיך נישט טרעפן ווייל זי האט היינט א שטיקל פעמילי, און זי האט אנגעהויבן אזוי צו וויינען, איך וויל אייך פארציילן, איך בין א סאטמארע ווייבל, איך בין אויך געווען א יסומה פון די מאמע, נעבעך, זאגט זי, מיין טאטע איז געווען צו קארג חתונה צו האבן, ער האט געטענה'ט איך וועל אויסהאלטן אן אנדערע פרוי מיט נאך קינדער, נאו וועי. זאגט זי איך בין געווען זיין ווייב, ער האט מיט מיר געוואוינט, ער האט מיר געגעבן מעדיקעישאנס איך זאל נישט שוואנגערן, און ער האט אויך געטרייט די בעסט אז ער זאל מיך נישט אנשוואנגערן. איינמאל איז געשען א ביטערער עקסידענט, די מעדיקעישאנס האט נישט געארבעט, צו איך האב עס גענומען צו שפעט צו צו פרי, און ליידער בין איך שוואנגער געווארן. איך זאג דאס אייביג פאר די בחורים וואס שפילן זיך ארום מיט מיידלעך, ס'דא אזוינפיל פראבלעמס מיט אבארשענס מיט אלעם, בין איך אייביג מסביר פאר די קינדער אפילו ווען דו גייסט ארויס פאר דו האסט געענדיגט, אסאך מאל ווערסטו שוין שוואנגער ווייל ס'דא געוויסע טראפן פון די זרע וואס זיי בלייבן אינעווענדיג און דו פילסט אפילו נאכנישט, באט עניוועי איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם. זאגט זי מיר, דו זאלסט וויסן, איך האב געהאט מיזערעבל פינף יאר, דו האסט נישט קיין השגה, דעמאלטס האט דאך קיינער נישט גערעדט פון דעם סאבדזשעקט, קיין נחום ראזענבערג איז נישט געווען, איך האב מיר אריינגעביסן אין די ליפן און פארטיג. דער סוף איז געווען, איך בין געווארן שוואנגער, ענד איי געיוו בירט, כ'האב געהאט א קינד, וואו דאס קינד איז געווען ווייס איך ביז צום היינטיגן טאג נישט, מיין טאטע האט מיר איין זאך געזאגט, אז דו ווילסט נישט האבן א בולעט אין קאפ זאלסטו קיינמאל נישט פארציילן קיינעם, און דאס קינד איז נישט דא, כ'ווייס נישט צו ס'איז געווען א יונגל צו א מיידל, צו ס'האט געלעבט צו ס'איז געשטארבן, כ'ווייס גארנישט. האט זי אנגעהויבן אזוי צו וויינען, איר ווייסט וואס איז געווען דער סוף, מיין טאטע איז געווען אן די דייאינג בעד, אויפן טויטן בעט איז אפילו אין די הלכה אנדערש ווי ווען מ'איז נישט אויף א טויטן בעט, דאס הייסט, מתנות שכיב מרע איז כמסורין און כנתונין דמי, ווען א מענטש איז שכיב מרע און ער זאגט געטס איבער די ירושה פאר דעם קינד צי געטס דאס פאר יענעם, דאס איז אזוי ווי מען קען שוין אויף דעם נישט חוזר זיין, דאס איז א פארטיגע דיעל, ווייל דעמאלטס זאגט מען אויס דעם אמת, מען זעט זיך שוין מיטן מלאך המוות און מען זעט זיך שוין און מען דארף אפגעבן דין וחשבון, בקיצור, האט ער מיך צוגערופן צו זיין בעדסייד אין שפיטאל, ימח שמו אזא טאטע. און ער זאגט מיר, דו ווייסט וואס איז געשען מיט דיין קינד? זאגט ער, איך ווייס די הלכה אז דאס קינד וואלט געווען א ממזר, און איך האב מיר נישט געקענט ערלויבן איבערצולאזן א ממזר אויף די וועלט, האב איך עס דערווארגן, און כ'האב עס געגעבן פאר די חברה קדישא צו באגראבן, כ'האב געזאגט ס'איז געווען א נפל, מען האט עס באגראבן אן א מצבה, ביי אן עק ווי קיינער איז נישט אינטערעסירט אפילו צו וויסן ווער דארטן ליגט. אן היז דייאינג בעד, דיז אר די ווארדס דעט הי טאלד מי. רבותי! אסאך מאל טראכט איך כ'זאל צומאכן דעם האטליין, איט קעים טו א פוינט ווי ס'איז שוין אזוי עקלדיג אז ס'איז ממש א גרויל. נאר וואס, אן די אדער הענד, די פרוי טענה'ט אז זי האט נישט געהאט נעבעך צו וועם צו רעדן, זי האט מיט דעם געדאנק אז זי האט געהאט א בעיבי נאר נישט געוויסט ווי דאס איז, מיט דעם געדאנק האט די פרוי חתונה געהאט, זי האט קיינמאל נישט דערציילט איר מאן, זי גייט פאר טערעפי. שוין יארן, זי האט נישט דערציילט איר מאן, און זי גייט פאר מעדיקעיד טערעפי וואס איז ווערט א רעטעך עניוועי נאר זי האט נעבעך נישט קיין געלט, שי דעליווערט די בעיבי און דער אייגענער טאטע האט עס געהארגעט, רבותי היינט אז ס'איז שוין דא נחום ראזענבערג זאלט איר וויסן אז א מאמע שטארבט און די קינדער בלייבן מיטן טאטן זענען זיי די סעקס סלעיווס פאר דער פאדער. היינט שוין נישט ברוך השם. ווייל היינט ווען זיי קומען ארויס ענד דעל טאלק אופען ווייל די פרוי דערציילט די מעשה איז שוין געווען אסאך יארן צוריק די האט שוין קינדערלעך באלד חתונה צו מאכן. וואט ע שעים אין אזא סאסייעטי האמער אונז געלעבט. טאמער ווילט עטץ וויסן ווי וויכטיג סאיז מען זאל מאכן זאלעכע בית יתומים'ס נישט נאר אין ירושלים פאר ספרדישע קינדער נאר פאר אונז. א פרוי איז געפארן אויף ארץ ישראל. זי איז געשטארבן, זי האט חתונה געמאכט דאס קינד און זי איז געשטארבן. זי האט איבערגעלאזט א שטוב מיט קינדער. עטס ווייסט וואס גייט געשען מיט דעי קינדער? איף די לאו אוו עווערידזש איז רייט זענען זיי די ווייבער פאר זייער טאטן. יעצט אויסער דעם וואס זיי וועלן זיין די ווייב פאר דעם טאטן, רחמנא לצלן, זענען זיי דאך אבער אויך יתומים, און יתומים זענען וואלנערעבל ווייל די לויפט מען נעבעך נאך. ס'איז אנבעליוועבל, מען דארף בויען אזאלעכע בית יתומים'ס איבעראל אין די גאנצע וועלט, אין יעדע שטאט איז דאס דא, איי בעטשע דאלערס טו דאונעטס ווען מען בויעט אזוינס אין ווילימסבורג, אפשר אין ווילימסבורג נישט, נישט ווייל מען איז הייליגער דא, הע הע, ווייל דא וועט מען זיך לאזן שטופן פונעם טאטן, און נאך געבוירן בעיביס אויכעט ממזרים. און מ'וועט מאכן א שווייג, ווייל דא טאר מען נאך נישט רעדן דערפון. אין בארא פארק וואלט אבער שוין געווען מסתם פינף הונדערט מיידלעך דעם ערשטן טאג. און די זעלבע איז מיט בחורים אויך. איך האב ענק געזאגט, א יתום איז א וואלנערעבל סאבדזשעקט. איז ווערי וואלנערעבל אז מען זאל אים מאכן פון דעם מיט אים כל דבר אסור. און דאס איז וואס אונז מוז מיר טון. און ס'איז מורא'דיג וויכטיג. סאו האב איך געוואלט פרעגן די חברה וואס האבן געגעבן דארטן פאר די מוסד בית לפליטות. אפשר מאכט עטס די זעלבע אויכעט אין אנטווערפן? און אפשר מאכט עטס אין נאך אפאר פלעצער די זעלבע, ס'איז מורא'דיג וויכטיג, טראסט מי. אז עטס ווילטס איך וועל מיך אראפזעצן מיט ענק, איך וועל ענק זאגן וואס דא גייט פאר אין די שטאט. ס'כמעט נישט דא א יתום אדער א יתומה וואס זענען נישט געטאטשט, צו פונעם טאטן, צו פון די באבן, צו פון שווער, צו פון שוויגער, איטס א אנבעליוועבל חזיריי וואס דא איז דא. נאר היינט איז אביסל בעסער ברוך השם ווייל מ'רעדט דערפון. איינער קאלט מיך אן און כה תאמר די וואך דא פון קאשויער רב'ס זון, דעם אלטן קאשויער רב'ס זון, דער דיין, עפעס ישראל, חיים ישראל צו וויאזוי ער הייסט, איך ווייס פונקטליך נישט אפילו וויאזוי ער הייסט, ער האט נישט אונטערגעשריבן, ער איז געווען א ידיד מיינער אלע יארן, ער רעדט ארגער גרעפיק ווי איך, ער רעדט מיר אלעס נאך, ער רעדט וועגן וואטשן די קינדער אין מקווה, ער רעדט וועגן עניני קדושה אז משיח קען נישט קומען ווילאנג דאס איז נישט פארראכטן, ער רעדט ביוטיפול, יעצט פרעג איך ענק א קשיא, פארוואס האט מען מיך געלייגט אין חרם? דער גאלאנטער רבי הער איך האט ארויסגעגעבן יעצט נאך א ספר וועגן ענינים, געב ארויס ענינים וועגן שמירת הברית אז מען טאר נישט אריינשטופן די ערווה ביי יענעם אין אחור, און געב ארויס אז דיין ברודער האט געגעבן טריפות צו עסן אין בארא פארק געב ארויס אז דאס טאר מען אויך נישט. דיין ברודער דער בורשטינער געב נישט ארויס קיין ענינים, האלט דיר די ערווה צוגעמאכט אונטער דיין זיפער, און ווען דו גייסט אין מקווה זאלן קיין קינדער נישט דארט זיין. דו חיה פון וואלד, דו חיה בצורת אדם, דו האסט געהאט א רעכט מיך ארויסצוווארפן פון אלע שולן? חרמות האסטו געשריבן? יעצט, כ'האב באקומען צוויי טעלעפאן קאלס, איך קען נישט מברר זיין יעדן טעלעפאן קאל, אבער איך רעד דערפון ווייל ס'קען ארויסקומען א תועלת. איין טעלעפאן קאל איז געווען פון די קראקא-קאטשינער אז איך זאל רעדן אויפן האטליין אז מ'מאכט עפעס אן אסיפה פאר בעלזער. אין בעלז ערגעץ אין די ראלי האטעל און זיי האבן גענומען אן אנדערן בית דין ווייל זיי טראסטן נישט יחיאל באבד וואס ער איז געזעסן אויף די דין תורה פון באבוב און ער איז אויכעט דער בעל מכשיר פונעם האטעל. אבער וויאזוי ס'ווייזט זיך אויס אליבא דאמת האבן זיי נישט גענומען קיין אנדערן בית דין זיי האבן צוגעשטעלט דעם בעלזער בית דין ווייל זיי זענען בעלזער מענטשן. יעצט זאג איך פאר די קראקראקטשינער קודם כל איך בין נישט דיין פאבליק בולעטין באורד. שטייט אייך אפ, איך בין, איך האלט פיל העכער פון ענקערע שטותים. און צווייטנס האב איך דיר געוואלט זאגן, איך האלט ס'איז זייער א שיינע זאך אז זיי האבן גענומען זייער אייגענעם בית דין, פארוואס זאלן זיי נעמען אן אנדערן, האסט אייגענעם בית דין, נעם דעם אייגענעם בית דין, אפשר האט ער מער חומרות, אפשר האט ער געכשר'ט דעם אויוון, איך האלט נישט אז דאס איז אן עוולה. דערווייל קאלט מיך אפ אן אנדערער און ער זאגט מיר אז די בעלזער איז גאר פאר פרויען, מען גייט ארויסנעמען די פרויען די ראלי פאר צוויי טאג, און איך זאל אלארמירן, דו האלטסט אז מען טאר נישט איבערלאזן פרויען? איך האב ר' איד, ר' איד, ר' איד. דו האסט מיך נאכנישט קלאר ארויס וואס איך האלט און וואס איך האלט נישט. דו דארפסט נאך אסאך זיצן און הערן ביז דו עסט פארשטיין. איך האלט אז פרויען מוזן ארויסגיין אביסל. אויב ס'איז מיט א ענין פון השגחה, וואס מ'געט אובאכט אויף די פרויען, און מען רעדט מיט זיי דברי תורה און דברי כיבושין, און מען זאגט פאר זיי וואס איז א הייליגע זאך איז אז צו זיין א ערליכע אידישע טאכטער, דעמאלטס בין איך הונדערט פראצענט איינשטימיג אז מען דארף ארויסנעמען די פרויען און מען דארף מיט זיי רעדן. זאג איך פאר יענעם די מענטש וואס האט מיך אפגעקאלט, זאג מיר, דו האסט א פרוי? יא. די האסט א שטוב מיט קינדער? יא. ווען איז די לעצטע מאל וואס די האסט געגעבן א קאמפלימענט דיין פרוי? די בהמה די וואס די ביסט. די ווייסט אפילו נישט אז א פרוי דארף אויך א קאמפלימענט. די דאגי דארף אויך א פעט אין די בעק להבדיל. איך מיין נישט חלילה צוצוגלייכן פרויען צו די דאגיס באט איווען די דאג געטס א פעט וואנס א דעי אר א וויק אר וואטעווער. איטס אנבעליוועבל זאגט ער און דו ווייסט דו ביסט גערעכט איך גיי אנהויבן צו געבן א קאמפלימענט פאר מיין ווייב איך האלט אז מען דארף צאמנעמען די פרויען און מען דארף מיט זיי רעדן און מען דארף מיט זיי לערנען און דער איז נאטינג ראנג דער איז דזשאסט נאטינג נאטינג ראנג כ'געדענק ר' מוישעלע דער ישועות משה דער וויזשניצער רבי איז דא געווען כ'ווייס מיט אסאך יארן צוריק מסתם פֿופֿצן צוואַנציק פֿינף און צוואַנציק יאר צוריק בקיצור האט ער געזאגט אז ער מאכט אין די קאנטרי מאכט ער א צאמקום פון יונגעלייט, אבער נישט יונגעלייט, ער זאגט פון מידל עידזש, פון פארטי און העכער. פארוואס? האט ער געזאגט זייער פשוט, דער שלום בית נאך די פערציג גייט ביי יעדן איינעם שוואך. פארוואס? די התחברות, דאס צוקאנעקטן זיך א מאן מיט א פרוי, קומט דורכדעם וואס מ'איז עוסק אין פריה ורביה. און טאמער ווערט עס שוין שוואך אדער ביים מאן אדער ביי די פרוי, האט ער שוין נישט מער דעם ווי מען זאגט דיזייער, ווערט אלעס שוואך, האט ער ארויסגענומען די אינגעלייט אין די קאנטרי און ער האט זיי געזאגט, קינדערלעך טייערע, חיוב עונה איז ביזן לעצטן טאג וואס מען לעבט, פארשטייט זיך אויב מען איז געזונט, אזוי איז עס צוויי מאל א וואך. און נאך די פופציג ווערט עס איין מאל א וואך אדער וויפיל כח מען האט, אזוי האט ער געזאגט דעמאלטס. דער איז נאטינג ראנג אז מען לערנט און מען זאגט און מען זעט אז מען זאל פראמאוטן שלום בית בין איש לאשתו, און איך האלט מען דארף עס יעצט אויך טון, און איך האלט מען דארף צוזאם נעמען די אינגעלייט און די פרויען, דער'ס נאטינג ראנג וויט דיס, פארקערט די האסט א טעות, די כאפסט נאך נישט וואס איך בין, די מיינסט אז איך הייס הערשל קלאר, איך הייס נחום ראזענבערג, הערשל קלאר האט מיך פיינט און איך האב עים אויך פיינט. ווייל ער איז א קרוקעד מיינד, איך האלט מען דארף ארויס נעמען די ווייבלעך און מען דארף זיי זאגן א פעט אן די בעק ווי שיין דאס איז זיי האבן צוריק געשטעלט כלל ישראל, און אויכעט רעדן שיינע ווערטער און זאגן שאף הם היו באותו הנס, זיי זענען געווען די שליסל פונעם נס, און נאכדעם אז מען נעמט נישט די טארטיקאווער נאר מען נעמט דעם געהעריגן בעלזער בית דין, דער איז נאטינג ראנג וויט דעט, יו פיפל אר סטיל סקרוד אפ, ענד טריי נאט טו יוז מי ווייל איך בין נישט דא פאר ענקערע נארישקייטן. ווען איך וואלט דא געווען פאר ענקערע נארישקייטן און געטוהן וואס עטץ ווילטס וואלט מען דאך נישט געלייגט מיך אין חרם, און דעמאלטס וואלט מען נאך נישט געטארט רעדן אז מען טאר נישט טאטשן קינדער. יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט דערין נאר איך הער זאגן אז דער סרול האגאר אין ארץ ישראל דעם ר' מוישל'ס איז איך האב דאך שוין לאנג געזאגט. ר' מוישל האט צוויי קינדער איינער איז מענדל א רוצח און סרול האגאר איז נעבעך א קראנק קינד אה ס'פעלט אים א שרויף צו ער האט אינגאנצן נישט געהאט א שרויף. עפעס איז ראנג מיט אים, ער האט שלעכטע יאץ און מען רעדט זיך איין ער מוז זיין א קנאי, ער וויל נקמה נעמען אין זיין טאטן וואס ער איז געווען זייער א ליניענט מענטש און ער וויל ווייזן ער וועט יא זיין א קנאי, און ער וויל ר' מאטעלע האט דאך אים געבעגט וויל ער מאכן אזוי ווי ר' מאטעלע, לאמיר דיר עפעס זאגן סרול האגער, הער אויס, דו ביסט רעבע ווייל דו ביסט דער בכור, ר' מאטעלע איז רעבע ווייל ער איז אן ערנסטער מענטש, דער מענטש האט געדאווענט און געלערנט, און אפילו יעצט ביי די ניינציג קוקט מען אים נאך, ווען יעדער איז הקפות מיט אנדערע זאכן, ער האט נישט קיין כח צו טאנצן, ער קען אפלערנען פופצן זעכצן שעה רציפים. דער מענטש איז אן ערנסטער מענטש, ער האט נאר אפאר רשעים ארום זיך אזוי ווי סרול האגער א מצרי וואס האט אים פארדרייט א קאפ. דאס וואס ער האט ליב געלט, דאס איז נישט קיין פראבלעם, ער האט געהאט א גרויסן האוסהאלט האט ער געמעגט ליב האבן געלט. איז למעשה זאלסטו געדענקען, איך האב. דו ביסט נאר רעבע נישט ווייל דו ביסט ווערד, ווייל דו ביסט געבוירן ביי דיין טאטן און ביי דיין מאמען דער ערשטער, דעטס אלל, ווען נישט וואלסטו נישט געווען גארנישט. דאס וואס מען האט דיך געמאכט אויס רב און דיין שווער איז ארום געגאנגען שרייען דער טשערנאבלער רבי וויאזוי קען מען מאכן א רב אויס רב, ס'איז געווען א ריזן פארוואס, און איך ווייס דעם ריזן, דער ריזן איז געווען יעדער איז אריינגעקומען ער האט געזאגט ער דארף האבן געלט פאר א דאקטער א חולה האסטו גענומען אויף דיין אחריות אלעס האסט אריינגעטונקען דיין טאטן אין וויזשניץ אין מיליאנען דאלער חובות דעטס נאט א וועי טו דא איט. דו ביסט נישט סאטמאר רב וואס דו האסט געהאט א קאסע וואס דו האסט געקענט דרייען מיט וויפיל געלט דו האסט געוואלט, וואס האסטו דאס אלעס געטוהן? דו דארפסט זיין א מנהיג דארפסטו וויסן צו זיין נארמאל, הער איך זאגן אז ער האט געשיקט איינעם בנצי שטאנגער זיין גאבע ער זאל סטראשען דעם באיאנער רעבן אז טאמער מען טוט נישט אויפהערן צו נעמען ליב"ה ליב"ה די אז מען לערנט אין די סקולס די אלע זאכן מיט קינדער טאמער ער טוט נישט אויפהערן וועט ער ארויסגיין בחרב וחנית דו האסט נישט קיין חרב דו האסט נישט קיין חנית דו האסט גארנישט דו האסט א גאן וואס ס'שפריצט וואסער נישט קיין בולעטס. און נאך א זאך, דער באיאנער רבי איז דאך דיינס א קאזין, און דער באיאנער רבי איז איינער פון די רבי'ס היינט וואס זענען א פאר הדור, האט זיך מיט קיינעם נישט געקריגט, ער גייט זיך זיין וועג, און ווי האסטו איהם צו סטראשען, טאמער ס'איז אמת וויל איך דיר זאגן איז עס ממש א דיזעסטער, דו ביסט גארנישט, דער באיאנער רבי האט זיך אויפגעפירט אסאך שענער פון דיר אין אלע זיינע יארן, דו האסט נישט קיין שום רעכט דאס צו טוהן, און מאך נישט קיין פירוד, און די אלע חסידישע הויפן טוה דאס נישט. נאכדעם הער איך אז דער באיאנער רבי האט אים זייער שיין צוריק געענטפערט, זאג מיר פארוואס גייסטו דיך נישט שלאגן מיטן בעלזער און מיטן גערער וואס זיי נעמען אויך די אלע פראגרעמס? וואס כאפסטו אן א חלש? א שוואכן מענטש? אוודאי ער איז א שוואכער מענטש, לגבי גער איז ער א שוואכער מענטש, די גערער קומען אן און געבן דעם ישראל האגער'ן אזאלכע מכות. כ'האב דאס געבעטן, כ'האב א קאזין ער הייסט ר' חיים משה פעלדמאן, און כ'האב געשריבן א בריוו יארן צוריק און ער האט געארבעט אום צוריק צו ברענגען ר' שרולטשען, זאג איך אים אזוי, דו האסט א פראבלעם ווייל דו האסט נישט קיין קענדידעיטס, איינער איז א בהמה און איינער איז א רוצח, און שטעל דיך נישט ארויס פאר זיי, איי ווער ס'וועט זיין וויזשניצער רבי, וואס איז א חילוק, קיין גרויסע זאך וועט מען זיך פון זיי נישט קענען לערנען במילא, און פארטיג, אזוי זעט מיר אויס, ר' חיים מאיר'ל האט געגרינדעט וויזשניצער חסידות, איז געווען א חכם מחוכם, ער איז געווען א דיפלאמאט, ער איז געווען אלעס. גראדע הער איך אז די תורה וואס איך האב געזאגט פארוואס איז זיך געקומען גאנץ שכם מען זאל זיי הרג'נען ווייל די שמעון ולוי האבן עס געטון מיט חכמה זיי האבן געזאגט לאמיר זעהן צו די גאנצע שטאט זענען די זעלבע חזירים אויב זיי וועלן זיך מסכים זיין צו מל'ען אבי ס'זאל אנהאלטן חזיריי איז א סימן זענען אויך שולדיג דאס האב איך געזאגט מדעת עצמי זאגט מיר א וויזשניצער איד האט מיך געטראפן אין די גאס זאגט ער מיר זאלסט וויסן אז דאס ווארט זאגט דער אמרי חיים אין די ליקוטים. דו האסט צוגעטראפן צו דיין רבי'ן. דער אמרי חיים איז געווען א געלונגענער מענטש, א פיינער מענטש. דער ישועות משה איז שוין נישט געווען אזוי קלוג, אבער געווען א גרויסער ירא שמים. ס'האט אין אים געברענט א שבת, ס'האט אין אים געברענט א גמרא, ס'האט אין אים געברענט אז מ'זאל נישט אנברענגען קיין צייט. דאס כניאקישקייט פון וויזשניץ האט ער אריינגעברענגט, דאס ווארעמקייט האט ער אריינגעברענגט. ישראל, ווער זאלסט נישט קאליע מאכן דאס ביסל וואס דער אמרי חיים און דער ישועות משה האט געבויעט. יעצט, איך וויל ענדיגן, איך האף אז דער עולם האט זיך אויפגעפירט מיט די פארטיס ווי עס דארף צו זיין, ס'זאל זיין אויסגעהאלטן מיט הלכות נדה, מיט אלע פיטשיווקעס, מיט די איסורי יחוד אזוי ווי איך האב אנגעווארנט, איך האף ס'נישט צוגעקומען צו שחוק וקלות ראש. כ'וואלט זאגן, ס'איז דא געווארן אזא נייע זאך, די גאנצע הדלקת נר חנוכה, מ'צינדט אין די גאס, מ'אינווייט גוים, ס'דא פיקטשערס ווי מ'האט געהייסן דעם פאליס אפיסער זאל אנצינדן און מ'האט געמאכט קאנדאלענסעס פאר די צוויי טויטע פאליס אפיסערס. ס'איז נישט בעיסיקלי וואס דער אייבישטער האט געוואלט פון דעם נר חנוכה. ער האט געוואלט אז אונז אידן זאל מיר אין זיך אריינבאקן דעם נר חנוכה. יעצט, די גמרא ברענגט אין מסכת נדה דף לד עמוד א', די משנה זאגט דם עובדת כוכבים און א דם טהרה של מצורעת, איז די בית שמאי זענען מטהר. פרעגט די גמרא האלטן דען נישט די בית שמאי שטייט דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש כי יהיה זב בני ישראל זענען מטמא בזיבה ואין עובד כוכבים מטמא בזיבה אבל גזרו עליהם די חכמים האבן גוזר געווען שיהו כזבין זאלן יא האבן א דין ווי זבין לכל דבריהם נו וואס זאגן דעמאלטס די בית שמאי אז ס'איז טהור? בקיצור, ענפערט די גמרא אמרי לך בית שמאי אז ס'איז א חילוק צווישן זכרים און נקבות. יעצט זאגט רש"י, גזרו עליהם שיהו כזבין, פארוואס האבן די חכמים גוזר געווען זאל זיין זבין לכל דבריהם, אז א גוי, א גוי'ה, א מיידל זאל זיין כזבין לכל דבריהם, משום שלא יהא תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכר, כדי אז א אידיש קינד זאל זיך נישט דרייען דארט, און ממילא וועט מען נישט מאכן מיט משכב זכר. איז א טאמער מ'האט גוזר געווען טומאה אין די צייט ווען ס'איז געווען טומאה וטהרה העט מען זיך נישט לאזן דרייען ביי א גוי, סאו קומט אויס אז די גאנצע זאך איז געווען וועגן משכב זכר. יעצט, כ'האב געוואלט סתם אזוי זאגן, אונז צינדן מיר חנוכה לעכט, מען ברען מען פארן אייבערשטן, עט די ענד אוו די דעי וואס ברענסטו? אז מען לאזט דא צו משכב זכר און פאר יעדן איז עס עקסעפטעד, סאו דער אייבערשטער האט געוואלט אז אונז זאל מיר ווערן שטארק ביי אונז, און זאל מען זיך שלאגן פאר אידישקייט אז ס'זאל זיין רבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך, אונז זאל מיר עפעס ארויסנעמען פון דעם חנוכה לעכט ווייל ווען נישט בעיסיקלי האמער געברענט אפאר לעכט און יעדער האט געמאכט אפאר טאלער דער אויל מענטש מיט דער קנויטן מענטש און דעטס איט און די שאו איז אווער און א גוטן טאג. ניין ניין נישט דאס וויל דער אייבערשטער, דער אייבערשטער וויל אז אין יעדן דור זאל מען זיך אריינבאקן אין הארץ, אז אפילו מען מען בלייבן איינער אליינס זאל מען נישט קיין מורא האבן פאר קיינעם, און זאלסט געדענקען דו דארפסט נאר אנהייבן און נאכדעם וועט דער אייבערשטער עס מלחמה האלטן פאר אונז, און די זעלבע איז געזאגט געווארן אויף די אלע זנות וואס גייט פאר און די זעלבע איז געזאגט געווארן אויף די אלע פראגרעמס וואס מען נעמט און מען לערנט נישט מיט די קינדער אמונה באלקי עולם, ווען נישט וואס האסטו פון דעם גאנצן חנוכה, וואס האט דער חנוכה געברענגט, דער חנוכה איז אזוי גרויס, דער חנוכה איז אזוי הייליג. און דאס דארף אונז צוברענגען צו עפעס, ס'שטייט אז דער בני יששכר איז געווען אזוי הייליג אז אין חנוכה האט ער געהאט די גרעסטע הארה, האט מען אים, האט ער אמאל געפרעגט זיין רבי'ן פארוואס פון וואו דאס קומט, האט ער געזאגט ווייל ווען ס'איז געווען די בית דין של חשמונאים איז ער געווען דארטן פון די וואס האבן געהאלטן אז מ'זאל עס מאכן פאר א נס אויף אכט טאג. ער איז געווען פון די גרויסע טוערס דארט, וועגן דעם האט ער א נאמען געגעבן זיין ספר בני יששכר, ווייל ער האט געזאגט אז ער איז געווען פון שבט יששכר וואס זיי זענען יודעי בינה לעתים, סא דאס איז נישט סתם א יום טוב אבי ס'גייט דורך, מען מאכט פון די אלע זאכן אזא גאנצע פורים שפיל, מען רופט אריין גוים, איז די די זאך, נישט דאס איז די מטרה פון די גאנצע זאך, די מטרה איז נישט פארגוי'אישט צו ווערן, כ'זעה למשל ס'קומען אריין אזאלעכע קליפס ווי א יונגערמאן טאנצט מיטן ווייב, מצוה טאנץ, זי טאנצט מיט, מ'האפקעט, נישט דאס האט מען געמיינט, אמאל א יונגערמאן איז צוגעגאנגען געטאנצט מיט בושה מיט אימה ויראה האט ער א טאנץ געטאן, אבער נא נא נא נא, ווי אר אווער דואינג איט און ס'טויג נישט. היינט טאנצט מען ביז מען זאגט אויס דעם גאנצן אשת חיל, איך האלט מען זאל אנהייבן אויסצוזאגן גאנץ שיר השירים. מען מאכט די מנורה מיט די גוי'שע סיזענס גריטינגס, רחמנא לצלן, ס'איז ממש ס'איז א שרעק וואס דא גייט פאר, רבותי לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין. יעצט, סאו דער ענין פון חנוכה איז א הויעכע ענין. יעצט ווערט געברענגט אין הייליגן קדושת לוי אין קדושה ראשונה אז א הארה פון א נס קומט אראפ יעדעס יאר די זעלבע נאכאמאל, ער זאגט והנה הלא ידוע שכל הנסים וכל ההארות שנתגלה בימים הקדמונים, די אלע הארות מיט די אלע נסים וואס האט זיך מתגלה געווען אין אמאליגע צייט נתגלה בכל שנה ושנה כמו בחנוכה, הנס של חנוכה והחסדים שהיו למתתיהו בן יוחנן כהן גדול, כאשר אנו מדליקים הנרות. ווען אונז טוהן מיר דאס און אונז צינדן מיר, קומט אראפ די זעלבע הארה פון ניסים אויף די וועלט, און די, און ער זאגט ווייטער, און די זעלבע איז אין פורים, ווערט אויך די זעלבע נתגלה, און די זעלבע איז אין יעדן יום טוב, מתן תורה, און אזוי ווייטער. זאגט דער הייליגער קדושת לוי, מיט דעם עסטו פארשטיין פארוואס די אנשי כנסת הגדולה האבן געמאכט מען זאל זאגן שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, אז די חסדים און די ניסים און די הארות איז היינט פונקט אזוי גרויס ווי בשעת מתתיהו כהן גדול וואס. און האט דער אייבישטער האט אים דעמאלטס מגלה געווען און אויפגעפלעקט די אלע ניסים, און וועגן דעם שטייט לשנה אחרת קבעו יום טוב, פארוואס האט מען נישט שוין געמאכט גראד א יום טוב, זאגט דער קדושת לוי מען האט קובע געווען שאלו הארות והניסים והחסדים יהיה תמיד, אפילו א יאר שפעטער, און נישט נאר א יאר שפעטער נאר ביז היינט אויכעט, ובזה אנו ממשיכים הארה תמיד בכל זמן. זה קבעום כלומר שקבעו אותם בכל דור ודור זיי האבן קובע געווען אז אין יעדן דור וועט דאס אראפקומען נאכאמאל און נאכאמאל סאו דאס איז וואס די אורות זענען געמאכט ס'איז געמאכט מען זאל עפעס בלייבן מיט די אורות און די עיקר איז מען זאל אייביג געדענקען אפילו ס'איז רבים ביד מעטים טמאים ביד טהורים רשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך אלע רבנים האבן זיך גענומען קעגן מיר די גאנצע וועלט איז געשטאנען קעגן מיר איך האב אבער אלץ געזאגט איין זאך איך קען נישט זיצן מיט צוגעמאכטע הענט בשעת כלל ישראל איז אין א סכנה. יעצט, די נס פון חנוכה, האבן נאך די אבות מתפלל געווען דערויף, ס'שטייט ביי אברהם אבינו וירדוף עד דן, זאגט רש י, זאגט רש י שם תשש כחו והתפלל על הדבר, דאס איז א מכילתא רש י ברענגט עס צו אברהם אבינו. איז מרומז אויף חנוכה, ווייל ער האט געזאגט שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה, כה מיינט כ ה כסלו, וויבאלד ער איז אנגעקומען צו כ ה כסלו איז אראפגעקומען די געוואלדיגע אורות אז מ'האט מנצח געווען די יוונים אין בימי מתתיהו, און דאס האט אים געגעבן כח אז ער זאל קענען ווייטער גיין צו די עקידה, הערטס ווערטער, עס שטייט אין מאור עינים וואס איך זאג ענק, ס'נישט אייגענע זאכן. זאגט ער יוסף הצדיק איז אויך געווען דער וואס האט ממשיך געווען די הייליגע אור פונעם נר חנוכה ווייל ער האט געבענטשט זיין ברודער בנימין אלקים יחנך בני דאס איז אין בראשית קפיטל מ ג פסוק כ ט וואס הייסט יחנך יחנך ער האט אים געזאגט דו עסט האבן אזאלעכע ניסים אזוי ווי חנוכה ממילא יעדעס יאר ווען עס קומט נאכאמאל די צייט האבן די רשעים א גרויסע מפלה די אומות העולם האבן א גרויסע מפלה ביז

דאס וועט מבטל זיין אלע קליפות, וועגן דעם די גמרא מסכת שבת דף כ א עמוד ב' זאגט, ביז ווען דארף מען צינדן עד שתכלה ריגלא דתרמודאי, לכאורה וואס ברענגסטו פון א א פאלק וואס זיי דרייען זיך אין די גאס, אונז זאלמער אונזער חנוכה וועגן דעם צינדן, זאגט ער ניין תרמודאי דאס איז די קליפה, אזוי ווי ס'שטייט תרמוד בהרים, ביז אונז עמער אויסרייסן די קליפה. יעצט אין הייליגן ספר אמרי פנחס פון ר' פנחס'ל קאריצער ווערט געברענגט אז שבת חנוכה דאס איז דער תענוג פון משיח. יעצט, אפילו מ'האט נישט תשובה געטון אין די ימים נוראים קען מען נאך תשובה טון חנוכה, דער מהרשם זאגט אז ער איז אמאל געווען אין זידיטשויב ביי רבי יצחק אייזיק פון זידיטשויב, דער הייליגער זידיטשויבער געזאגט, ס'איז דא א פסוק אין בראשית קפיטל ל' ח פסוק כ' ב, ויען ראובן אל אותם לאמר הלא אמרתי לכם אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש, ראובן איז געווען עולם התשובה אזוי שטייט אין די חזל אין בראשית רבה פרק ד' קפיטל י. ט, מעולם לא פתח אדם בתשובה רק ראובן, ויאמר אל אחיו האט ער געזאגט א ישראלעם הלא אמרתי לכם אל תחטאו בילד, ילד מיינט מען דער יצר הטוב, אזוי ווי ס'שטייט ילד מסכן, דרשנ'ט אין קהלת רבה, דרשנ'ט דער מדרש אז דאס מיינט מען דער יצר טוב, ולא שמעתם מען האט זיך נישט צוגעהערט פארוואס ווייל ס'איז געווען א גרויס התגברות פונעם יצר הרע, וגם דמו הנה נדרש. דמו איז מרומז אויף חנוכה. דו ווילסט תשובה טון? ס'קומט חנוכה קענסטו תשובה טון. פארוואס? זאגט ער ווייל דם איז באטרעפט ל' ו' נרות מיט אכט שמשים דאס איז מ' ד' דאס איז דם. עס פסק'נט מען אויך אין מסכת שבת דף כ' ב עמוד א' אין די סוגיא פון כבתה זקוק לה אבוהון דכולהו דם. ס'איז אויכעט מרומז אויף חנוכה, וועגן דעם איז יעצט די ריכטיגע צייט תשובה צו טון. דאס שטייט אין שאלות תשובות מראה יחזקאל, חלק ב', אז חנוכה קען מען תשובה טון מיט אזא גרויסע הארה טוט אראפקומען אז דאס איז אזוי ווי תשובה מאהבה, ס'איז אלעס אינאיינעם. וועגן דעם שטייט אין אלע הייליגע ספרים, אין ליקוטי מהריל, דאס איז געווען פון א תלמיד פונעם הייליגן נועם אלימלך, זאגט ער אין דרש פון חנוכה וואס שרייבט. שרייבט ער אזוי, הן הידיעה דחנוכה הגמר חתימה של יום כיפור און מיום כיפור עד חנוכה איז דא ע' ד' יום און חנוכה די גמר המתקה אזוי שטייט אין שער יששכר אות ד' יעצט דער תפארת שלמה זאגט אז אין חנוכה איז דא א תוספת קדושה וואס איז מאיר אויף אלע נשמות פון אידישע קינדער ער זאגט פתילות און שמנים וואס מיינט מען די נשמות וואס זענען נעבעך בתכלית השפלות שמן דאך מרומז אויף די נשמה שאין מדליקין בהן בשבת אז שבת קען אין זיי נישט אריין ברענגען א ווארעמקייט אבער מדליקין בהן בחנוכה בין בחול בין בשבת סיי ס'געפאלט צו חנוכה אין די וואך און סיי שבת מיינט ערב שבת צינדט מען מיט די קנויט פארוואס אז ס'אזוי גרויס די נר חנוכה אז ס'קען אויפפלאקערן מער וויפיל די שבת קודש קען אויפפלאקערן נשמות ישראל. אזוי ברענגט דער תפארת שלמה אויף שבת חנוכה דיבור המתחיל ובזה. און דער ספר שפתי צדיק לייגט נאך צו, וועגן דעם גייען די קינדער ארום אויף די ארום צו נעמען געלט ביי די טירן, זאגט ער, נערים מיינט מען אזעלכע מענטשן זענען אפגעשאקלט פון מצוות און אין עני אלא בדעת, זיי שטייען נעבעך אינדרויסן. ווען ס'קומט אן ענין פון חנוכה זאלן זיי גיין ביי די טירן, דארט וואו ס'איז דא מזוזה בימין און נר חנוכה משמאל, עט זיך עפענען אורות אז זיי זאלן קענען צוריקקומען צו די קדושה. יעצט, די יוונים האבן באמת געוואלט מכשיל זיין אידן מיט זנות, דאס איז געווען זייער גאנצע זאך. יעצט, פון וואו ווייסט מען דאס? איז זאגט, שטייט אין די ספרים אז זיי האבן געזאגט כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. דאס מיינט צו זאגן זייער פשוט, שור ווערט אנגערופן יוסף הצדיק, כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק באלקי ישראל, אז ער זאל אויסרייסן די קדושת יוסף הצדיק, ממילא טוט ער נישט ווערן שום קיין חלק צום אייבערשטן, באלקי ישראל. און דאס איז וואס מען דארף זיך אריינבאקן אין הארץ, אז דו האסט געצינדן חנוכה לעכט און דו גייסט ווייטער נאך נאך זנות, און דו שיידסט זיך נישט אפ פון עריות, ס'איז געווען א שאד זאלסט ברענען די אויל. סאיז געווען א שאד פארן אויל, די אויל איז סתם געגאנגען לאיבוד, ביקאז דו האסט גארנישט באקומען דערפון, אמת דו האסט געטון די מצוה מעשיות, דאס איז א געוואלטיגע זאך, באט יו דידענט געט סאמטינג אוט אוו איט, די אייבישטער האט געוואלט מען זאל פון יעדע מצוה עפעס באקומען, און וועגן דעם די חנוכה לעכט איז א מצוה מען זאל קוקן, ווייל די מדרש ברענגט אין נשא קאפיטל י"ד, בשכר שעילם יוסף את עיניו מלהסתכל באשת פוטיפר ולא במצריות, פון דעם שכר וואס יוסף הצדיק האט זיך אוועקגעבויגן די אויגן פון צו קוקן אין אשת פוטיפר און אין אנדערע מצריות, אמר הקדוש ברוך הוא עלי לשלם שכר אותה עין איך וועל דיר באצאלן שכר, וועגן דעם שטייט אזוי, גמרא זאגט אז מען האט געגעסן במקדש קדשים קלים תוך החומה, אבער ביי שילה וויבאלד ס'איז געווען בחלק פון יוסף אוכלים בכל הרואה, ביז ווי ווייט מען האט געקענט זען דעם משכן שילה האט מען געמעגט עסן, דאס איז ווייל יוסף האט זיך צוריק געהאלטן פון צו קוקן ווי מען טאר נישט. און אין די גמרא אין מסכת זבחים דף קי"ח עמוד ב', רבי אבהו זאגט, שטייט אין פסוק, בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, עין אזא אויג שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו, אן אויג וואס האט נישט געוואלט הנאה האבן פון א זאך וואס איז נישט איר'ס, תזכה ותאכל כמלוא עיניו.

מען קען זיי נישט מרכיב זיין אף בניך לא יהיה בהן פסולת, איז במילא קומט אויס אז מען איז נזהר אין נר חנוכה האט מען וואוילע קינדער אויך, ווייל שמן זית קומט דאך פון א זית און אין א זית איז נישט דא קיין הרכבה, איז אז מען צינד ווי ס'דארף צו זיין העלפט דער אייבערשטער אז מען האט וואוילע קינדער אויך, וועגן דעם האט מען אויך נישט געמאכט חנוכה א איסור פון עשיית מלאכה, ווייל צו ווייזן ס'איז אזוי הויעך. אז בשעת ווען מען טוט א מלאכה איז מען אויכעט פארנומען צו טראכטן נאר פונעם אייבערשטן, ווייל דאך יעצט זאגט דער שם משמואל בליל ג' וממוצא הדברים יבין כל איש, פון די אלע זאכן וועט יעדער מענטש פארשטיין מה תעודתו לעשות בימי החנוכה, וואס דארף ער טון חנוכה, וואס וויל דער אייבערשטער פון אים חנוכה, וואס ער דארף זיך אונטערנעמען אויף חנוכה, און מיט וואס בלייבט ער, ווייל דער חנוכה איז שוין כמעט ווי דורך, מיט וואס בלייבט ער, דאס דארף דער מענטש וויסן. אונז לעבן מיר אין שרעקליכע צייטן, ס'איז מיר אריינגעקומען יעצט נאך אן עמורדזשענסי נוז, אז אין דעלעוועיר האט מען געשטאכן א פאליס אויף טויט, ס'האט זיך אנגעהויבן די מלחמה צווישן די מענטשן און די פאליס, און אויב ס'איז נישט דא קיין מראה מלכות וועט זיין א מורא'דיגע פראבלעם. רבותי, לאמיר תשובה טון צום אייבערשטן, לאמיר דענאונסן די אלע. געי מערידזש, לאמיר דענאונסן די אלע פראגרעמס אין סקול וואס מען נעמט, וואס מען טאר דאס נישט נעמען ווייל מען לערנט מינות און כפירה, ס'איז א גאנצע גליק, די יוונים האבן געזאגט כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל, מאכט מען חנוכה, מ'צינדט לעכט, מ'טוט, ס'טוט זיך א גאנצע מעשה, א געצינדעריי.

האטס מיר אלע א פרייליכן חנוכה וואס איז נאך איבער געבליבן און האטס מיר אלע א גוטע קבלה אז מען זאל ווערן אביסל מער ערליכער. כל טוב און א פרייליכן שבת.